א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'האב שוין געמאכט שיעורים, כ'האב שוין צוגעלייגט, אבער ס'איז אריינגעקומען נאך א וויכטיגע זאך. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט פרידמאן, ער איז איין און דרײַסיק יאר אלט, האט א בארד ווי גדלי' בן סיסי מיט נחשון בן עמינדב אינאיינעם, און ער האט א פירסט דעגרי פעלעני וואס פאר דעם מוז מען גיין אפאר יאר זיצן, סעקשול קאנדאקט עגענסט א טשיילד. באט ער האט גראד געפליעד גילטי ווייל ער האט געזאגט ער וויל נישט ענדעינדזשערן די וועלפעיר פון א טשיילד האט מען אים אראפגעלייגט נאר אויף א מיסדעמינער און ער איז אפילו נישט קיין רעדזשיסטערד סעקס אפענדער יעצט אונז שלאג מיר זיך יעצט מורא'דיג מארגן וועט עטס זעהן אן ארטיקל אין דעילי נוז און מען האט מיך אינטערוויוד און איך האב געזאגט אז דאס האט אראפגעברענגט אונזער קאמיוניטי אין אונזער קאמיוניטי האט מען געקענט טוהן וואס מען האט געוואלט. נאר פשוט נישט דורכצוגיין דעם לאו סיסטעם, און נישט דורכצוגיין צו פליעדן גילטי, און די מיליאנען וואס דאס קאסט, און מען ווערט פארשעמט מיטן האטליין, און מיט די טמא'נע כלים ווי עטס רופטס עס, האט דער עולם אנגעהויבן זיך אפצולאזן, אבער די קאמיוניטי איז אינדרערד, און בקיצור, ס'איז דא יעצט א אינגערמאן וואס האט מיר אויך פארציילט, ער איז פון די הצלה, ער האט מיר שוין לאנג פארציילט, ער איז ספעשל ווען ס'דא א קעיס פון טשייעלד מאלעסטעישן אמאל ער ווייסט וויאזוי צו הענדלען און ער ווייסט אין וועלכן משוגעים הויז אריינצוטראגן זאגט ער יעדן טאג, יעדן טאג? נישט יעדן טאג אבער יעדע פאר טעג קומט ער אריין אין שול אה נאכאמאל נאכן ראזענבערג'ס פרשה נאכאמאל נאכן ראזענבערג'ס פרשה נאכאמאל נאכן ראזענבערג'ס פרשה און דער עולם ווייסט שוין וואס דאס הייסט. אזא שאנדע וויאזוי אונז האמיר זיך אויפגעפירט עניוועי דער ארטור איידאלא דאס איז דער גרויסער בלאפער דער חבר פון ברוך מרדכי'ס לויער, אלען דערשאוויץ, האט אויכעט כ'האב געזען אין צייטונג ער האט געזאגט מ'האט דיך ארויסגעווארפן אן אטוירני דזשענערל האט ער געזאגט פאר איר דו האסט גוט געטון דו האסט גוט געטון דערשאוויץ דו האסט אויך גוט געטון האסט געהאט צו טון מיט מיינערס וואס זענען צוועלף יאר אלט אויף אן אינזל דו האסט אויך גוט געטון אזא פנים טראג מען הע זי דארף האבן די די די יו עס אטוירני וואס מ'האט ארויסגעווארפן דארף האבן אזא דערשאוויץ זאל איר זאגן אז זי האט גוט געטון הע הע דערווייל איז זי אינדרויסן עניוועי און דו אויך. מיסטער דערשאוויץ. סאו איידאלא וואס איז א פרענד האט גארבעט פאר ברוך מרדכי'ן, בקיצור ער האט דא ערלעדיגט אז דער מענטש גייט אפילו נישט זיין קיין רעדזשיסטער סעקס אפענדער, און אויף דעם גייען מיר זיך אונז שלאגן ווי מ'מיר אנקומען, קודם דער דזשאדזש, דאס איז א פרוי, און זי האט געמיינט, זי הייסט מרים סייראלניק, זי האט געמיינט אז ס'וועט אלעס דורכגיין שטיל, יא מ'קען שוין טון ממש וואס מ'וויל מיט אונז, זי גייט זען אז נישט, זי גייט זען אז מ'גייט זיך שלאגן. זי גייט זען אז איר נאמען גייט אריינגיין אין אלע צייטונגען יעצט, פול מיט שאנדע, אזוי אז נעקסט טיים וועט זי וויסן אז זי זאל נישט טון אזא זאך. די קומענדיגע וואך קומען נאך צוויי קעיסעס, דעם זעקסטן איז א מאנטאג און דעם זיבעטן דינסטאג. מאנטאג איז דא איינער עמרם מענדלאוויטש און דינסטאג איז דא איינער שולמאן. זיי האבן אויכעט ביידע געטאטשט קינדער. און כ'האב געוואלט זאגן דאס דער יונגערמאן פרידמאן וואס ער איז איין און דרײַסיק יאר אלט, ער איז געווען א מעט טיטשער, מעט, צאמרעכענען, ער געווען א טוטער און איז געווען לייסענסד ביי די סטעיט אוו ניו יארק, ער האט פארלוירן זיינע לייסענס, און זיי האבן אויך געזאגט אז טאמער ער וועט ווייעלעיטן נאכאמאל צו גיין לעבן קליינע קינדער, אדער טאמער ער וועט גיין אין א סקול, אדער די אלע זאכן וואס זיי האבן זיך אויסגענומען מיט אים, איז האבן זיי געזאגט דעמאלטס וועט ער צוריק גיין אין דזשעיל, און זיין ערשטע נאמען איז משה פרידמאן, ולא היה בתוכו דאס איז נישט דער זעלבער משה וואס ער. דרייט אן דארט אין סאטמאר מיט אלע מסירות אוי ער איז אנבעליוועבל און מ'לייגט ארויף דעם אויפן בלאג די פיקטשער אז איינער האט אים געזעהן אין א שול איז ער בארעכטיגט צו קאלן גראד ניין וואן וואן אז ער דרייט זיך אין א שול ער טאר זיך נישט דרייען איינער דערציילט מיר אז ער האט אריינגעלייגט פון זיין טאש גרויס געלט ווייל ער האלט פון מיין פראדזשעקט האט ער אריינגעלייגט גרויס געלט צו לייגן ווידיאוס אין די שול ווי ער איז אין מאנסי לעבן מאנסי דארטן דא אזא נייע געגנט ווי מענטשן מופן אריין בקיצור ער האט עס אריינגעלייגט און פארטיג. ער זאגט ער האט געגעבן העלפט און אן אנדערער האט געגעבן העלפט, זאג איך אים אך, איך האב דאך עס געקענט ערלעדיגן אומזינסט, איך האב נישט געוואלט די גאווערמענט שמאווערמענט, איך האב עס אריינגעלייגט, די גאווערמענט איז בארעכטיגט צו בעטן קאפיס אויך, נישט געוואלט, עניוועי זאגט ער ברוך מרדכי לעבאוויטש איז געקומען דארטן דאווענען, ס'הייסט טשעסטנאט רידזש עפעס, געקומען דארטן דאווענען, און ער האט געזען אז מ'האט אריינגעלייגט די קעמערעס, איז די. שבת אינדערפרי איז ער שוין נישט געקומען, ער האט געוואוסט דאס איז נישט קיין פלאץ פאר אים, איינער קאלט אפ ניין וואן וואן אז ער האט זיך דארט געדרייט און ס'איז דא א קעמרע, גייט ער זיצן, ער איז נישט ארויס פריי, ער האט מורא'דיגע רעסטריקשענס, סאו דער אינגערמאן האט אויכעט זיינע רעסטריקשענס, ער גייט האבן זיינע רעסטריקשענס, און קיין דזשאב ביי קינדער קען ער נישט האבן, אין קיין שול טאר ער נישט אריינגיין, ער איז שוין באלד אזוי אין חרם ווי נחום ראזנבערג, איך טאר דאך אויך נישט גיין אין קיין שול. די שאלה איז דארט אין בית החיים דארטן ווי מען האט געלייגט דעם אוסטערליץ דארט האט מען מיר נישט געוואלט פארקויפן אבער פאר דזשאו דיענדזשעלא האט מען יא פארקויפט און פאר אוסטערליץ האט מען יא פארקויפט אבער פאר נחום ראזענבערג האט מען נישט געוואלט פארקויפן איז די שאלה איז צו למשל דער פרידמאן צו מ'עט אים יא דארט פארקויפן צו מ'עט אים נישט קען זיין סאטמאר וועט אים אריין נאך כ'ווייס נישט ער איז א סאטמארער אפילו זעהט נישט אויס ווי א סאטמארער למעשה וויל איך ענק זאגן אוסטערליץ האט א טאכטער זי איז זעכצן יאר אלט, מ'האט איר אוועקגעשיקט ווען מ'האט ארויסגעווארפן די משפחה פון סקווער, האט מען איר נעבעך ארויסגעווארפן, און מ'האט ארויסגעווארפן די משפחה, האט די מאמע געשיקט די טאכטער זאל לערנען אין ארץ ישראל אין אזא מכללה אין א סעמינערי, איז ער געקומען יעצט זאגן, טו דיר אן דיינע קליידער מיט דיינע קאוט מיט אלעם, ווייל דו פארסט אהיים אויף ניו יארק ווייל דיין טאטע איז געשטארבן, זי האט געכאפט אזא שאק, ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער וואס ער ארבעט, כ'וויל נישט זאגן פאר וועם, ווייל מ'קען נאך סוען יענעם, ער ארבעט פאר איינע פון די גרויסע ארגענעזעישאנס וואס זיי טוען פארן ציבור, זאגט ער זאלסט וויסן, זי איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, זי רעדט פון קאמיטן סועסייד, א זעכצן יעריג מיידל, ארויסגעווארפן פון סקווער האט מען זיי, אנגעטון צרות האט מען זיי, דער ברודער האט זיך אינגאנצן אראפ פון וועג, איינער פון סקווער קאלט מיך היינט אן ער האט שוין א בארד, זעט אויס עס איז שוין צוריקגעוואקסן א שטיקל בארד ווייל ער האט געזען אבער וואס איז געשען מיטן טאטן. זיך הערטס אויף מיט די מעשות סקווער רוצחים רוצח אין די גוטע צייטן וואלט מען ענק נאכגעשריגן רוצח סא בקיצור דא שוין דא נאך א מיידל וואס איז אן די בארדערליין און אזוי עט דוד'ל גיין אין דרערד מטה מטה מיטן גאנצן שטעטל מיטן גאנצן קאלאראשער אינוועסטמענט וואס ער האט געמאכט א שטעטל ער געדארפט האבן א שטעטל האט ער געדארפט האבן, אין קאלאראש האט ער אויך געהאט א שטעטל, איז געווען א גאסט דארטן אין ראמעניע, ער האט נישט געהאט גארנישט, ער האט נישט געהאט קיין חסידים, ער איז נישט געווען גארנישט, ער איז געווען א פארביסענער מענטש, און ער האט איבערגעלאזט א פארביסענעם בן יחיד א שייגעץ, און דאס איז וואס די תוצאות זענען, לערנט זיך אויס רבותי, ווען מען זאגט ענק דאס ווארט שטעטל, אנטלויפטס דערפון. יעצט דער טאטע איז נאך געווען א שטיקל א ירא שמים, אן ערליכער איד, און דער זון איז אויסגעטון פון אידישקייט. איך הער אז ס'גייט יעצט זיין נעקסטע וואך אין עטרת טשארנא א גרויסן צאמקונפט אז ס'איז זעכציג יאר וואס מ'האט אהערגעשטעלט א שטאט וואס האט גע'רצח'נט און גע'גנב'עט ביי אידן, אומגעברענגט אידן, געמארדעט אידן. ס'איז א ביוטיפול לענדמארק וואס מ'גייט יעצט אהערשטעלן, מ'האט אהערגעשטעלט זעכציג יאר פון שייגעצעריי.

און ער האט מיר אמאל געזאגט, מיר איז מער ווערט צו דאווענען ביים רעבן ראש השנה פארן עמוד ווי צו ראטעווען די ישיבה, איך האב געזאגט, יו יו יו אר דואינג ראנג, פארשטייסט? סאו דאס איז נישט געווען שייך אין דער אלטער היים, איך האב געוואלט וויסן נאך א זאך, זאגטס מיר איינער פון די טשערנאבלער רעבעס וואס איז געווען ראש ישיבות און וואס האבן געפירט ישיבות, זאגטס מיר איינער פון די טשערנאבלער רעבעס וואס האבן געפירט שטעטלעך, אלע האבן זיי געפירט. א רביסטעווע ענד דעטס איט, און ס'איז געווען רבנים, סאו וואס האט מען נישט געקענט נעמען געהעריגע נארמאלע רבנים, מען האט געדארפט נעמען רבנים זאל פירן די שטעטל, ניין דער סקווער האט זיך געמישט איבעראל ווי ער געהאלטן אז ס'וועט איהם נישט אויסקומען גוט, דאס איז נאך דער אלטער, ער איז געווען א וואוילער איד א צדיק, אבער זיינע שגעונען און זיינע מעשות האט אומגעברענגט אידישקייט, סאו יעצט מאכט מען זעכציג יאר א כינוס פון גרינדן א שטאט וואס האט אפגעהארגעט טויזענטער משפחות, טויזענטער קינדער, רעיפס, מען האט געהאט. פרעגנענסיס מ'האט זיי אדאפטעט, מ'האט זיי געהארגעט, איך ווייס א פאל וואס די דאקטער האט געזאגט דאס מיידל איז טוועלף יערס אולד ענד איי עם נאט לעטינג האר קערי אוט די טשיילד, זי פלעגט נעבעך צאמפאלן, און די דאקטער האט געזאגט איך נעם, איך בין באלעבאס, און ער האט ארויסגענומען דאס קינד, סאו האב איך זעכציג יאר פון רישות אויף די וועלט, עניוועי צען יאר ארום וועט עס אונטערגיין, וויאזוי האט דער חפץ חיים געזאגט יעדע אזא משוגעת איזם דוירט זיבעציג יאר, ציוניזם, דער איזם, איזם, בקיצור סקוועריזם וועט אויך נאך דוירן נאך אפאר יאר און ס'וועט אונטערגיין. כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל, ער זאגט ער איז א בעלזער און ער איז פון די גרויסע מענטשן דארט, כ'ווייס נישט ווי גרויס, כ'ווייס נישט צו גרויס מיינט א גראבער צו א הויעכער, ס'האט אמאל איינער געזאגט ער קומט צום דאקטער, זאגט אים דער דאקטער אז דו ביסט צו גראב, זאגט ער ניין ניין ניין דאקטער נאנאנאנאנאנאנא, זאגט ער די גראבקייט גייט מיט די הייעך, זאגט ער די פראבלעם איז נישט די גראבקייט די פראבלעם איז די הייעך, איך בין צו נידריג געוואקסן, סא כ'ווייס נישט ווי הויעך יענער איז ווי גראב ער איז, זאגט ער מיר אפאר זאכן. נאמבער וואן, אז קוים איז זיך ענק פארציילן א מעשה, א איד קומט צו א דן תורה, זאגט ער, ער האט ביי מיר געבארגט א טעפל, האט עס מיר קיינמאל נישט אפגעגעבן, איך קען נישט קאכן, זאגט דער איד אזוי, קיין רוף, קודם כל האב איך קיינמאל נישט געבארגט פון אים, ער איז א ליגנער, נאכדעם האב איך עס אים שוין לאנג אפגעגעבן, און נאכדעם דער טעפל איז געווען צובראכן, מען האט נישט געקענט קאכן, עס האט געהאט אונטן א לאך, שטייסט ס'איז לא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהם ער איז א ליגנער. קאלט ער מיך אפ אזוי, קודם איך זאל וויסן אז וויאזוי האב איך געזאגט אז מ'האט אים געגעבן ראזענפעלד זעכצן יאר, איך בין א ליגענער, ס'איז נישט אמת, ער האט היינט געדאווענט נאך אין ירושלים אין די גרויסע שול, זאג איך אים הער אויס, איך האב גראד אפגעקאלט ביי איינעם וואס ער דאווענט אין די גרויסע שול, איך האב דאך מיינע אגענטן איבעראל, זאגט ער ביסט א ליגענער, זאגט ער איך בין היינט יעדן מיטוואך פאר איך אין די תפיסה, כ'פאר טראגן חלות מיט זאכן אויף שבת פאר די פריזנערס, איך האב היינט געטראפן אין תפיסה דאס, דאס איז בעלז, איך הייב שוין אן צו טראכטן, איך בין שוין אינגאנצן מסופק די אלע מעשות וואס מען פארקויפט פון בעלז, איך הייב שוין אן צו טראכטן צו ס'איז אמת צו ס'איז סתם אפגעבאקן און קיינער האט זיך נישט געקענט מחולק זיין מיט די אלע מעשות, איטס, מען האט געהאט א טעראר אפאראט, ווער, וועלכע רב ס'נישט געקומען אויף בעלז האט מען אים טעראריזירט, איך בין שוין שטארק מסופק מיט די גאנצע זאך, איך זאג אים אז ס'שטייט אין צייטונג אז ער האט באקומען זעכצן יאר. יעצט ער איז אין תפיסה ווייל ער איז נאך נישט ארויס שוין א האלב יאר, יעצט ער האט נאך נישט באקומען די זעכצן יאר ווייל ס'איז געווען א דיעל אויף זעכצן יאר און ס'האט עפעס צוויי און צוואַנציק קינדער וואס ער האט געטאטשט און העלפט פון זיי זענען נישט מסכים צום דיעל, יעצט אויב העלפט צו אפילו פינף זענען נישט מסכים קען דער דזשאדזש נישט מאכן קעגן די באוויליגונג פון די קינדער, די קינדער זאגן איך בין נישט מסכים ער האט אונז אזוי גערעיפט און אזאלכע מיסע זאכן געטוהן ווי דאונט אגרי טו די דיעל דארף יעצט די גאווערמענט מחליט זיין צו זיי אגריען יא צו די זעכצן יאר צו נישט שטעלט ער מיך אפ אה ליגנט און אלע דיינע זאכן זענען שקר יא יא בעלז זאלסט געדענקען איין זאך עטס האטס געהאט אן אפאראט מיט ליגנט און מיט לגיונות און מיט יושבים וואס האבן יעדן אנגעמאקלט און מען האט פאר זיי מורא געהאט היינט האבן מיר אונז אויכעט אן אפאראט האבן מיר נישט קיין מורא פאר די אלע שטותים שא דאס איז נאמבער וואן. יעצט וויאזוי איז עס נתעורר געווארן? ווייל ס'דא די אנדערע פיר מלמדים צו די פינף, זיי סוען יעצט ווייל מ'האט אויף זיי געשריבן מעשה מגונים, זיי האבן געטון סעקשועל מיסקאנדאקט, און ס'האט זיך אויסגעוויזן אז מ'האט געמאכט א דיעל אז זיי האבן נאר געשלאגן, זיי האבן שטארק געשלאגן די קינד. יעצט ווען דער הארץ איז געגאנגען זיי האבן דאס געשריבן האבן זיי גענוג בעקינג אז מ'האט געטון מעשה מגונים. דאס וואס קיינער נישט געקומען פאראויס ענק זאגן אז ס'איז אזוי, און דאס איז ווייל דער עולם האט מורא, און דער עולם שעמט זיך, און מ'האט מורא מ'וועט זיי לייגן אין חרם. דער הארץ האט נישט געשריבן, מעשה מגונים וואס זיי האבן נישט געהאט מענטשן וואס האבן זיי דאס געזאגט, און זיי קענען ארויסזוכן אינפארמעישן, זיי זענען נישט דערשראקן, זיי סוען יעצט פאר מיליאנען דאלער שקלים, די סועינג איז נאר געמאכט אפצואוואשן דעם שולד פון זיך, זעהסט והא ראיה, זיי האבן צוריקגעסועד, זיי האבן צוריקגעסועד. צוריקגעסוט, און דו'סט פֿאַרלירן דער הארץ איז נישט דײַן נאַר. און מע האָט זי געהאַט, לכּתּחילה האָב איך אױך געהערט, מע האָט זי געהאַט אײַנגעקלאָגט פֿאַר מעשׂה-מגונים אױך, שלאָגן און מעשׂה-מגונים. אָרײַט, אָבער דאָס איז נישט װיכטיק. ס'װעט מירצעשעם אַרױסקומען, נישט געזאָרגט. קאָלט מיך יענער אָן, ס'איז, די צײַטונג איז אַ ליגנער. צײַטונג, װײסטו װאָס? די צײַטונג איז אַ ליגנער. אָקעי, פֿײַן. זיי האבן באצאלן א מיליאן שקל, אבער דער ראזענפעלד האט מודה געווען, אים האט מען נישט געכאפט ווייל מען האט עדות געזאגט קעגן אים, ער האט מורא געהאט ווייל די שופט האט אים געזאגט דו שטעקסט מיט אַכט און דרײַסיק יאר דזשעיל, האט ער גענומען א דיעל און ער האט מודה געווען. סאו וואס וועסטו יעצט ענטפערן אויף ראזענפעלד? נאכדעם זאגט ער מיר אזוי, ראזענפעלד, ער איז נישט קיין בעלזער, און די תלמוד תורה האט נישט געהערט פאר בעלז, ס'האט געהערט פאר חינוך העצמאי. זאג איך אים, יענקל פייער'ס תלמוד תורה אין בני ברק געהער אויך נישט פאר בעלז, ער איז אויך נישט קיין בעלזער, און איך ווייסט עפעס כ'וועל דיר זאגן, דער בעלזער רב אליין איז אויך נישט קיין בעלזער, ער איז א שטיקל סאטמארער, פון די זיידעס איז ער א סאטמארער, געלערנט האט ער אין סאטמאר, ער איז אויך נישט קיין בעלזער, ווען מ'האט געזאגט אז אין בעלז מאכט מען נישט קיין קידוש שבת אויף א בעכער האט ער דווקא געברענגט אין די בוזעם טאש דעם בעכער און געזאגט איך וועל יא מאכן קידוש, ער איז אזא בעלזער ווי איך בין א בעלזער, ער זיצט אויף א שטול וואס דאס הייסט בעלזער רב'ס בענקל. סאו איך וויל ענק עפעס זאגן, הערטס אויף מיט דעי משוגענע קאלס, יו מעיק יורסעלף לוק סטופיד, סילי, ס'איז א מציאות, מ'האט גערעיפט און מ'האט עס אפגעשטעלט ברוך השם, ענד יו גאנא העוו טו ליוו וויט איט און פעיסן ריאליטי, דאס האב איך נאר צוגעלייגט אביסל די לעצטע מינוט, ווייל איך וויל איינמאל פאר אלעמאל זאלטס אויפהערן מיט דעי משוגענע וועגן. וויאזוי זינגט מען אין באבוב? בני בני בני אל תלך בדרך איתם. עטס וועטס אזויפיל זאגן ליגנט אז כ'וועל זאגן אזוי ווי איך זאג אויף סקווער, ווען נישט דאס וואס איך ווייס אז ס'איז דא א טשערנאבלער רבי וואלט איך געזאגט ס'איז קיינמאל נישט געווען נישט קיין רבי אהרן טשערנאבלער נישט קיין רבי נחום טשערנאבלער ס'איז פאבריקאציע וואס דער סקווערער רבי האט פאבריצירט. די זעלבע וועל איך זאגן אויף בעלז אויך, ס'איז נישט געווען קיין רבי אהרן, ס'איז נישט געווען קיין רב יששכר דוב, ס'איז נישט געווען קיין ר' שיעלע, ס'איז נישט געווען קיין ר' שלום, ס'איז נישט געווען קיין חוזה פון לובלין אויך נישט, ווייל אלעס וואס מען ווייסט פון בעלז איז שקר ווי די עבודה זרה, אויסער אז מען ווייסט עס פון ערגעץ אנדערש אויך. שוין, יעצט הערטס מיך אויף צו קאלן און שרייען, לאכט אין טעלעפאן, די אלע דיינע זאכן שקרים, שקרים, שקרים, שקרים. פארשטיי נישט, ראזענפעלד האט מודה געווען, סא אויף ראזענפעלד מוזטו דאך מודה זיין אז ס'איז נישט. שקרים! סאו הערטס אויף מיט מיר צו האבן צו טון, טו מיר א טובה, אינוועסט יור טיים אין סאמטינג מאר ווארטווייל ווי אין נחום ראזענבערג. שוין, יעצט הייבט זיך אן דער שיעור, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט ווייל, ווייסט, ווען זיי מיינען אז זיי שפילן זיך ארום אזוי ווי אין דער אלטער היים, מיינען זיי דאך אז, פארשטייסטו, יעדער וועט פאלן פאר די אלע גארבידזש. כ'האב געהערט זאגן פון אן אמת'ן בעלזער חסיד מיט יארן צוריק אז ווען סאטמאר רב איז דאס ערשטע מאל געקומען אויף בעלז און האט געזען וואסערא שקר און בלאף דארט גייט פאר מיט די יושבים מיט אלעם האט ער אנגעהויבן צו מאכן קולות. איז געווען דארטן איינער פון די גרויסע רבנים פון אונגארן, האט אים געזאגט פארן סאטמאר רב הערט אויף מיט די מעשות דא, ווייל דא וועלן זיי אייך הרג'ענען, זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, דאס האב איך געהערט פון אן ערנסטן רב, אין דער אלטער היים איז דאס געווען, יא מען האט מורא געהאט פאר די רוצחים, וויאזוי האט רבי אהרן געזאגט, אין בעלז האט מען געזאגט כהנא מרחס, דאס איז געווען א חסידות געבויעט פון כולו מאפיא. סא היינט האמער נישט קיין מורא פאר די מאפיא, היינט זעמער אונז אויך מאפיא, אונז האמער גרעדזשועיט, און איך וויל בכלל פארשטיין, דאס אלעס האט מען געמעגט צולאזן די סעקשועל אביוז אין די חדרים? און לאמיר זאגן ווען די מדינת ישראל וואלט געלאזט פריי די אלע מלמדים און געזאגט ס'איז נישט אמת, אזוי ווי דער רוטנער דער שייגעץ רוטנער וואס האט משמש געווען צו משתמש געווען, כ'ווייס נישט וואס ער האט געטון מיטן בעלזער רב, בן אהרן מרדכי רוטנער. האט געזאגט ער וויל נישט גלייבן די קינדער, נו לאמיר זאגן די מדינה וואלט אויך נישט געגלייבט, איז דאס איז געווען א וועג וויאזוי מחנך זיין קינדער, אזויפיל קינדער זענען אראפ פון וועג און זענען אויף דראגס און זענען נישט קיין שומרי שבת, שעים אן יו בעלז. עניוועי, יעצט עמער גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ס'איז דא א געגייעכץ נאך געלט וואס מ'גייט מען זאל קענען אויסלייזן דעם גאלדבערגער, דער גאלדבערגער איז אן ארץ ישראל'דיגער עסקן, און ער געמיינט אז דא אין אמעריקע קען מען אויך טון וואס מ'טוט אין ארץ ישראל. קיצור ס'איז דא איינער מסרי, ער איז פון די אחינו בני הספרדים, ער האט נישט געוואלט געבן א גט פאר זיין פרוי, מ'דארף וויסן פארוואס, קען זיין ער האט אישוס מיט וויזיטעישן, קען זיין ער האט אנדערע אישוס, נישט געוואלט געבן א גט, ס'איז געקומען דער גאלדבערגער, די ארץ ישראל'דיגע חיה, און מ'האט געהאט אפגעשמועסט, ס'איז געווען א גאנצע שמועס קודם אז מ'האט געבעטן געלט און ער האט געבעטן מער געלט, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז געווען, אבער די סוף איז געווען אז מ'האט אפגעשמועסט מ'גייט אים הרג'נען, ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי א פרוי ווערט פטור פון א מאן, איינס איז. מיט א גט און איינס איז במיתת הבעל, גייט מען אים הרג'ענען אויף טויט. ס'איז געווען אפגעשמועסט אלעס פונקטליך און מ'האט זיי געכאפט רעד הענדעד און די עף בי איי האט זיי איינגעזעצט און ס'וויל דעם גאלדבערגער נישט ארויסלאזן אפילו אויף בעיל. דארף מען האבן גרויס געלט, א לויער קאסט פֿינף הונדערט דאלער א שעה, חוץ דעם וואס ער בילט נאך עקסטערע שעות מיט אלעם אבער ס'איז נישט וויכטיג. גייט מען נאך געלט אין צוויי און פֿופֿציקסטן בית מדרש אין בארא פארק אין זאליס שול. די קיצור מ'גייט נאך געלט. און יעדער געט. כ'הער מ'האט אזוי געווארפן געלט אז ממש אנבעליוועבל. אפילו פאר וועבערמאן האט מען נישט אזוי געווארפן געלט. קומט דארט צו א איד און פרעגט, זאג מיר דו שעמסט זיך נישט צו גיין נאך געלט פאר א רוצח? זאגט ער הער אויס, מ'צאלט מיר פאר דעם קאמישן. איך גיי פאר וועם אימער. דאס איז געווען ווילימסבורג אלע יארן. מ'האט געוואלט באגראבן נחום ראזענבערג? מען האט אים באגראבן. געגאנגען נאך געלט? יעדער האט געגעבן. ס'איז אנבעליוועבל! דו רעדסט דא פון א מענטש וואס ער איז א רוצח, ער געוואלט בשאט נפש הרג'נען א מענטש מסרי, איך ווייס נישט וויאזוי די פרוי וואלט געקענט לעבן מיט זיך אליינס אז זי האט געהארגעט איר מאן. און אזא פנים האבן אלע ארץ ישראל'דיגע עסקנים. יעצט ס'איז דא נעבעך נאך א ביטערע מעשה, זייער ביטער, ס'דא א בעל תשובה אין ארץ ישראל, ער איז געגאנגען, ער האט געבעטן א שכן זאל אים אריבערשיקן צוויי קינדער, און מיטהאלטן שבת אינאיינעם. ער איז א טאטע, און ער האט א פרוי, און ער האט קינדער, איז בסך הכל געווען פיר קינדער. איז געגאנגען דער מענטש, און ער איז משוגע געווארן אינמיטן די סעודה, און ער האט אפגעשטאכן זיין ווייב אויף טויט, מיט צוויי זיינע קינדער אויף טויט, מיט צוויי פון די שכנים'ס קינדער האט ער געשטאכן, איינער איז טויט, און איינעם האט מען אפערירט, און ער ברוך השם שוין אינדערהיים, יעצט וועט דער עולם שוין אנהייבן אביסעלע צו פארשטיין. וואס איך האלט אין איין זאגן, שיקסט דיינע קינדער צו א שכן, דו ווייסט ווער דער שכן איז, ער איז טאקע א בעל תשובה, אבער דו ווייסט דאך נישט ווי משוגע ער איז, און בכלל, וואס עפעס שיקסטו דיינע קינדער צו יענעם, איך האלט ער קען זיי מאלעסטן, קען זיי צומאלעסטן אויך און נאכדעם געהארגעט, מען קען היינט קען מען שוין גארנישט וויסן. דאס איז וואס איך טריי ענק צו בעטן, אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן אזא שיינע מתנה, א לעבעדיג קינד, ווען אדם הראשון, ווען דער אייבערשטער האט אים געזאגט, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, שטייט גראד וידע אדם את חוה, ער האט געזען ער גייט שטארבן, האט ער געוואלט נעמען, מאכן נאך קינדער וואס זיי זאלן קענען איבערבלייבן. דער אייבערשטער געבט אונז די גרעסטע מתנה אין די וועלט אז מען זאל קענען איבערלאזן דורות, א המשכה, גייט מען און מען שיקט אוועק קינדער, וואו איז דער חינוך, און נאכדעם דו ווייסט נישט צו וועמען דו שיקסט זיי, לאמיר זאגן ער וואלט זיי נישט געהארגעט, קען זיין ער וואלט זיי מאלעסטעט און וואלסט עס ערשט געוואויר געווארן פינף און צען יאר ארום, רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, וואטש וואט יו אר דואינג. יעצט איז דא, דרייט זיך אזא שאפערס ראוד, יעצט זעהט עס אלעמען, עס איז דא צו באקומען אין ווילימסבורג און איבעראל, יעצט דארטן איז דא אן ארטיקל פון איינעם בערל טויבער, בערל טויבער איז א זון פונעם חזר עזריאל טויבער וואס האט גערעיפט כ'ווייס נישט וויפיל פרויען, איינע האט ער געוואלט רעיפן און זי איז אנטלאפן און איז נאך עד היום קראנק, דער בערל האט דארט אן ארטיקל אז. ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי האלטן נישט פון די קארטלעך קעגן די אייפאון, ס'איז דא וואס זיי האלטן יא. ער איז פון די וואס זיי האלטן יא דערפון און ער האלט אז מען דארף עס יא מפרסם זיין און די קינדער זאלן יא זיין עזות פנימער פאר די עלטערן, ס'גארנישט. דערציילט ער א מעשה דארטן אז ס'געווען. א טאטע און א מאמע זענען אויף געווען, און די קינד איז געשלאפן, און די טאטע און מאמע האבן געקוקט אויף א אייפאון, זיי האבן זיך ענדזשויט און געלאכט, און דאס קינד האט זיך אויפגעוועקט, האט זיך דערשראקן, איז אריין געקומען האט ער געזען אין קיטשען אז די טאטע און די מאמע זיצן און זיי קוקן ביי די וואלן וויאזוי ס'גייט ווער ס'געווינט אלס, און במילא זאגט ער אז מ'מעג ווערן אן עזות פנים פאר די עלטערן, יעצט איך וויל עפעס פארשטיין, די טאטע און די מאמע האבן ענדזשויט וויאזוי די וואלן גייען. און וואס איז די גרויסע קריים אין דעם? ס'איז נישט אז זיי האבן געוואטשט סעקסי מאוויס צו זאכן און זיי האבן עס באהאלטן ווען דאס קינד איז אריינגעקומען, זיי האבן געלאזט עס זען, וואטס די ביג דיעל? און נאכדעם האב איך געוואלט פארשטיין נאך א זאך וואס איז מיר זייער שווער צו פארשטיין, זריאל טאובער מעג ארויפרופן א פרוי אין א האטעל און זי זאגן לייג דיך אראפ אויפן קאוטש און ער וויל מיט איר וואוינען, און דער טאטע טאר נישט האבן אן אייפאון וואטשן די וואלן? איך האב ווען געזאגט, אלעס וואס ס'קומט פון זריאל טאובער איז טמא מטומא, פול מיט ניאוף, און פאלגטס אים נישט און פרעגטס אים נישט און האטס נישט מיט אים גארנישט און מיט זיינע קינדער אויך נישט ווייל שותא דינוקא או דאבא או דאמא מסתמא האט ער געזעהן וואס דער טאטע טוט און ער ווייסט וואס צו טון און מ'דארף זיך זייער וואטשן פאר אים מענטשן פון סקווער האבן מיך אגעקאלט וויאזוי קען מען איבערווארפן דעם רבין וויאזוי קען מען מאכן א מרידה זאג איך אים לאמיך דיר זאגן וויאזוי מיטן אייבערשטנס הילף איך וויל דיר פארציילן א מעשה א מענטש נעמט קינדער און שיקטס אין פאבליק סקול און עטס פרעגטס וויאזוי ס'דא א באשעפער כ'וויל ענק דערציילן ווען די בני יואל האבן זיך געשלאגן מיט סאטמאר. דעמאלטס איז געווען ערוועו און זיי האבן מצליח געווען. שפעטער מיט א צייט איז געקומען פון סקווער א גאנצע ארגענעזעישאן. זיי האבן זיך געוואלט טרעפן מיט די בני יואל און פרעגן וואס איז די שליסל פון ענקער הצלחה. האבן זיי געזאגט איר האט גבירים וואס זיי מעכטן געבן געלט און העלפן פייטן? זאגן זיי ניין אונז זעמיר אפאר וואוילע ארעמע יונגעלייט. זאגט ער דעמאלטס הייבטס נישט אן ווייל עטס גייטס פארלירן. יעצט איך וויל פרעגן די בני יואל, עטס האטס געהאט ווער ס'האט אים געגעבן געלט, עטס ווייסט פארוואס? ווייל עטס האטס ענק געשלאגן אויף דברים של מה בכך, אויף שטותים מיט הבלים מיט נארישקייטן, דאס איז אלעס אויף וואס עטס האטס ענק געשלאגן. דער סיגעטער האט געגעבן א בריוו אז די רעבעצין טאר נישט ליגען אין אוהל, און זי האט געוואלט יא ליגען, האט מען געווארן א גאנצע מלחמה, מען האט זיך געשלאגן און גערצח'נט עד לב השמים. אוואדע דארט ווי ס'איז נישט דא קיין ערנסטקייט אינוואלווד, דארטן קומט גראד אריין א פראבלעם פון געלט און מ'מוז האבן געלט. אבער ווען דו רעדסט פון אן ערנסטע מלחמה, לערן דיך פון חנוכה, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. וואס מאכט עטס ענק משוגע? עטס רעדט סתם נארישקייטן און נישט צו די זאך. געלט איז די זאך? איך וויל ענק פרעגן, איך בין אריין ברוך השם אין א מלחמה, און צו מיר איז אויך צוגעקומען גרויסע לויערס, סיוויל רייטס לויערס, אז זיי קענען מאכן זיכער אז סאטמאר וועט מיך נישט קענען ארויסווארפן, האב איך געזאגט דאס איז נישט מיין מלחמה, זאלן זיי מיך יא ארויסווארפן און נפשיקא פאר לאקעלטי טרעיטס אויף מיר, אבער דא איז דא מלחמה וועגן פראטעקטן קינדער. און וואס איז געשען? דער אייבערשטער האט געהאלפן, ס'איז געווארן א ווארלד ווייד מאוומענט, ס'פארט קיין עין הרע אזוי גוט אז ס'איז ס'איז נישט דא אפילו דאס גלייכן, אזא האום ראן מיט טרי מיט דרײַ מענטשן וואס איז געווען אויף די בעיס, דאס הייסט פאר האום ראן, ס'פארט כעניני הרה. געלט פעלט אויס? ס'פעלט אויס אביסל ערנסטקייט, אביסל צו גיין אין מלחמה. אין א מלחמה אוודאי פעלט אויס געלט אויך, אבער נישט אין אזא מלחמה ווי עטס גייטס פירן אז מען ווארפט ארויס קינדער, די גאווערמענט איז דא צו העלפן, ס'איז דא איינער האט געמאכט יעצט א ווידיאו וועגן סקווער ווי זיי האבן פארברענט הייזער און אלע רשעות וואס זיי האבן געטון, עווריבאדי נאוס, ס'איז אויף ענגליש געמאכט, יעדער ווייסט וואס גייט פאר, און עטס דארפטס נישט איבערווארפן דעם רבין. דאס אויכעט א טעות. דער רבי זאל זיך גיין זיין וועג ויעקב הלך לדרכו, און עטס זאלטס גיין ענקער וועג. דער רבי זאל גיין זיין וועג, זיין רשעות'דיגן רויטן וועג וואס ער האט געברענגט פון רוסלאנד, וואס ער האט געירשנט פון זיינע עלטערן. דו האסט מיט אים גארנישט. מאך א מנין אין א בעיסמענט, אבער פארדעם זאג אן די פאליס מען גייט מאכן, זאל מען האבן פול פראטעקשן, ס'זאל זיין א פאליס קאר אינדרויסן די גאנצע צייט. מאך דיר אין א בעיסמענט א מנין. דו האסט מיט דעם מענטש גארנישט. און דאס זאלט עטס אייביג געדענקען, ס'האט צו טון וויפיל מסירות נפש דו האסט, ס'האט גארנישט צו טון מיט געלט, כלפי וויפיל געלט סאטמאר פארמאגט און וויפיל משמרת הצניעות האבן אלץ געראבעוועט, האבן זיי אזויפיל געלט א מיליאן טו וואן, איך האב גארנישט אפילו קיין פארגלייך פון זיי, און זעטס ברוך השם. ס'האָט זיך געפֿירט און געפֿירט. זיי האָבן גענומען פֿראָנט פֿון מײַן אַלטן טאַטן, האָבן זיך געוואָרפֿן דאָרטן פּאַשקווילן. איין מזל, מײַן טאַטע איז געווען אויסגעטון פֿון דער וועלט, ער האָט אַפֿילו זיך נישט אַראָפּגעבויגן קיין מאָל צו קוקן, וואָס אַ צעטל שטייט דאָרט און וואָס אַ פּאַשקוויל איז. און זיי האָבן אָפּגעקאָלט מײַן מאַמע, און זיי האָבן געטאָן אַלעס. נאָר ברוך השם, מײַן מאַמע איז אַ זייער אַ חשובֿע, אָפּשטאַם פֿון דער היים, רב אַנטשלס אַ טאָכטער. און ווען איך האב איר מסביר געווען וואס ס'גייט פאר אין די חדרים איז זי געווארן ממש שאקירט, שפעטער ווען איך האב געזאגט פאר מיין טאטן וואס ס'גייט פאר האט מיר מיין טאטע געזאגט נחום דו טוסט אזא גרויסע ארבעט אז אויף די וועלט קען דיר דער אייבערשטער דאס נישט באצאלן ווייל די גאנצע כבוד און די געלט פון די גאנצע וועלט ווען דו זאלסט האבן איז נישט באצאלט פאר אזא הייליגע ארבעט און ער פלעגט מיר אלץ זאגן דיין כבוד וועסטו האבן אויף יענע וועלט, דער אייבערשטער וועט עס דיר באצאלן. איך זאג פאר סקווער אויך, דער רבי איז א רשע, מרושע, אן עוכר ישראל, א שייגעץ, א מנוול, מען טאר אים נישט לאזן ווייטער אומברענגען כלל ישראל, און גארנישט וועט ענק נישט אפשטעלן אז ער זאל צונעמען מיט א מנין, ווייזט צו אים ער איז נישט באלעבאס, איינמאל ער כאפט א פליק אין פיסק, ער זעהן, נישט א פיזיקעל, נאר דאס זעהן אז מען מען קען זיך מאכן אן עקסטערע מנין, קען ער גארנישט טון, אבער עס מוז זיין פאליס אינדרויסן, ווייל כ'על ענק זאגן דעם אמת, דא איז דא א גרויסע פראבלעם, ווייל זיי קענען ענק אנצינדען שבת אויך. יעצט פארגעסטס נישט אז דודל האט אויך געבויעט זיין רעזשים און זיין שטיל מיט בלוט, וויפיל בלוט דער מענטש האט פארגאסן, וויפיל צרות ער האט אנגעטון פאר כלל ישראל, ס'לאזט זיך דאך נישט זאגן, סאו פארוואס זאלט עטץ זיין פרומערער פון אים, פארוואס זאלט עטץ ענק לאזן פון אים? מען דארף אריינגיין אין מלחמה, אבער נישט חלילה שלאגן, מען דארף נישט שלאגן, מען קען היינט געווינען אומגעשלאגן, די גוים און די דזשאדזשעס און די פאליס און די עף בי איי ווייסט שוין אלעס וואס גייט פאר אין די אידישע געגנט, ס'איז א שאד צו הרג'נען און צו שלאגן, מען קען עס מיטן געזעץ ערלעדיגן, קוק דאנעלד טראמפ האט אונטערגעשריבן אן עקזעקוטיוו ארדער אז אלע מוזלעם וואס זיי קומען פון געוויסע לענדער זאל מען נישט אריינלאזן, ס'דא וואס האבן געהאט וויזעס אלעס זענען שוין געווען דא אין עירפארט און מען האט זיי נישט אריינגעלאזט. איז מען געגאנגען יעצט אין קאורט, די עי סי על יו, אמעריקען סיוויל ליבערטיס יוניאן, זיי האבן געפייט און די דזשאדזש האט געזאגט ס'איז נישט אין זיין הענט אזא זאך, ס'איז דא א וויזע און מ'לאט יעדן אריין, יעדער איז אינעסענט ביז פראווען גילטי, און מ'האט מבטל געווען דעם עקזעקוטיוו ארדער, עטס פארשטייטס וואס דא גייט פאר? ס'איז דא א קאורט סיסטעם, ס'איז דא פאליס, מ'קען דעם גאנצן דודל מבטל זיין, יעצט עמער גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, אונז זעמיר שוין דורכגעגאנגען שמות און ואירא, נאר ס'איז געווען זייער אסאך זאכן וואס מ'האט געדארפט רעדן, האב איך נישט מעורר געווען די יאר אזוי ווי אלע יארן, וועגן שמות איז שניי מקרא ואחד תרגום. ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי בענטשן מיך און זיי זאגן אז זיי האבן מורא'דיג מצליח געווען אין אסאך זאכן, אין פרנסה און אנדערע זאכן, זייט. זענען מעביר סדרה. ס'דא וואס זיי קאלן מיך אפ, היינט שוין נישט, אבער אמאל פלעגן זיי מיך אפקאלן נאכן זונטאג, כ'האב מעביר סדרה געווען בשני, מאנטאג בשלישי, אזוי ווי כ'האב געבעטן מען זאל טון, און ממילא אז דו ביסט נישט מקושר צו תורה שבעל פה ווייל ס'איז צו שווער צו פארשטיין, פארשטיי איך, אבער תורה שבכתב מוז מען נישט פארשטיין מען זאל יוצא זיין, ווען איינער זאגט א גאנצן טאג אחות לוטן תמנע איז ער מקיים א מצות עשה דאורייתא אזוי ווי ער זאגט שמע ישראל ה' אלקינו. השם אחד. דער מגן אברהם ברענגט אז צו לערנען משניות, למשל מען לערנט נאך א טויטן צו כדומה, זאגט ער אז טאמער מען פארשטייט נישט וואס מען זאגט איז מען נישט יוצא קיין לימוד התורה, אזוי זאגט דער מגן אברהם. יעצט, גמרא תוס' און משניות מוז מען פארשטיין, חומש מוז מען נישט פארשטיין, דער של"ה הקדוש איז מסביר ווייל ווען דו פארשטייסט פארשטייסטו דאך אויך נישט, יו טרייאינג די בעסט, וואס פארשטיין מיר אונז? יעצט קוק ווי ס'איז געבויעט תילי תילין הלכות אויף יעדע זאך, אפילו אויף א פרשה פתוחה מיט סתומה, די ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז, נאר ווען די ביסט עולה לתורה און די זעהסט עס, אפילו אויף דעם איז דא א גאנצע דרש, פארוואס איז די פרשה סתום? ס'איז מורא'דיג! זאגט דער מגן אברהם אז ביי חומש מוז מען נישט פארשטיין, ביסט יוצא לימוד התורה אזוי אויך. איז למעשה אונז פרובירן מיר צו פארשטיין ווייל מען לערנט זיך דאך פון דעם אבער עט די ענד אוו די דעי איז מען יוצא ס'קומט א אינגערמאן ער קען נעבעך גארנישט ער האט נישט געלערנט פלייסיג אין די אינגערע יארן ער איז נישט דער גרויסער תלמיד חכם למעשה פארשטייט ער דאך נישט וואס דא שטייט וועט ער זאגן בע וואס פעלט עס אויס מען האלט אין איין זאגן למשל דארט ביי די נשיאים קרבנו און יעדער קען שוין די אלע תנועות קערת כסף אחת שלושים ומאה. משקלה! הע! דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט אפילו. נאר וואס? ביים אייבערשטן איז דאס אזוי חשוב פונקט ווי דו וואלסט געזאגט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. פונקט אזוי איז עס ביי אים חשוב. יעצט ווען איינער זאגט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ווייסט ער אויך נישט וואס ער זאגט, ווייל אין דעם איז שוין דא סודות איבער סודות געשריבן געווארן אין די ספרים מיליאנער בחינות, און ס'איז דא מיליאנער ספרים וואס איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען לאויר העולם אדער מ'האט זיי פארברענט אין לאגער און אידן האבן געהאט אזויפיל גלות און מ'האט פארברענט סאו בעסיקלי ס'איז נישט געמאכט צו פארשטיין ס'איז געמאכט צו וויסן די קאנצעפט איז איך בעט יעדן איינעם זייטס ענק מזרז איך בעט גארנישט פון ענק ס'נעמט ווייניגער כ'האב שוין געטיימט אסאך מאל ס'נעמט ווייניגער ווי דרײַ מינוט שניים מקרא ואחד תרגום זונטאג בשני מאנטאג בשלישי דאס איז ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וויאזוי האבן זיך אידן געקענט האלטן אין מצרים ווייל זיי האבן געזאגט שניים מקרא ואחד תרגום. דאס איז געווען דער קיום אין מצרים, יעצט זיי האבן געהאט די זעלבע תורה ווי אונז אבער עס איז אויף א העכערן אופן געשריבן געווארן, אבער שבט לוי איז געזעסן און געלערנט תורה, יעקב אבינו האט עס איבערגעגעבן, און אזוי אנגעהויבן פון אדם הראשון. וואס משה רבינו האט געטון אויפן בארג סיני איז אז ער האט געגעבן די תורה אז יעדער מענטש זאל קענען פארשטיין, עס איז אין אונזער לענגוויטש, אזוי ווי דער הייליגער רמבן איז מסביר, די תורה איז געווען אש שחורה על גבי אש לבנה. דאס איז די אותיות און ארום און ארום די פארמע. נאר וואס, דער הייליגער רמבן זאגט, מען קען צאמשטעלן די אותיות אנדערש, למשל, לאמיר נעמען דעם פסוק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, בראשית קען מען אויכעט מאכן בית ריש אלף, ברא, דער אייבישטער האט באשאפן, שין יוד תיו, דאס איז שית אין זעקס טאג, בראשית איז צוויי ווערטער, און אזוי ווייטער קען מען מאכן אנדערש די צירוף אותיות, און מיט דעם זאגן די ספרים מיט דעם רמבן, משה רבינו האט געשריבן וימת שם משה עבד השם, ס'איז קלאר אז דאס אלעס איז געשטאנען אין די תורה ווייל ס'שטייט לקוח את ספר התורה הזה, נו וויאזוי האט משה רבינו געשריבן א זאך וואס איז נישט אמת, דו זיצט דא און דו שרייבסט און דו שרייבסט אז וימת שם משה, זענען זיי מסביר ס'איז געווען אלעס געשריבן נאר די. סיינס, די פערעגרעפס זענען געווען אנדערש געמאכט, דעמאלטס האט מען נישט פארשטאנען וואס דאס איז, שפעטער ווען משה רבינו איז אוועק האט מען עס אויסגעסטרעיטענט אזוי מען זאל פארשטיין פונקטליך וואס דאס איז, פון דעם איז דא סודות איבער סודות, ס'איז דא פון של"ה הקדוש איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם אין חלק א', איז במילא קיינער בעט נישט זאלסט פארשטיין, דו זאגסט כ'האב נישט געהאט אזא גוטן קאפ, ווייסט ס'איז דא מענטשן וואס האבן מורא'דיגע גוטע קעפ, נאר זענען נישט מסוגל צו פארשטיין א ספר. לערנינג דיסעביליטיס, ס'איז דא וואס זענען בק בוק סמארט, זיי פארשטייען קלאר וואס יענער וויל, און ס'איז דא וואס זיי מוטשען זיך און מוטשען זיך און ער האט נישט ארויס דעם תוס', ער האט נישט ארויס גארנישט, אבער נאכדעם ווען ער האט חתונה ווערט ער עפעס א דזשיניעס, ער קען צאמשטעלן קאמבינאס רופט מען דאס אין ארץ ישראל, ער קען צאמשטעלן קויפן דא פארקויפן דארט און טון און מאכן, שיפּן אויף טשיינע און אהער און צוריק, דאס הייסט קאמבינאס. און דאס דארף מען זייער שטארק וואטשן, ווייל דו קענסט נישט וויסן אין וואס יענער האט זיין סגולה און אין וואס ער האט נישט זיין סגולה, אבער מעביר סדרה זיין און זאגן ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, דאס קען יעדער, יעצט זאגט מיר איינער אז מען האט אים נישט אויסגעלערנט טראפ, מכח דעם זאג איך יו נאו, דזשוין די קלאב, מען האט אונז אויך נישט אויסגעלערנט טראפ, איך האב געוואלט קענען מעביר סדרה זיין ווי עס דארף צו זיין, האב איך געקויפט יארן יארן יארן צוריק, ס'איז דא אזא פראגרעם אויפן קאמפיוטער, אויף די טמא'נע כלי ווי עטס רופט'ס עס. איך געב ענק די בענעפיט אוו די דאוט, ס'איז טאקע טמא אבער מ'קען עס נוצן פאר גוטע זאכן. כ'האב געקויפט אזא פראגרעם און דארט איז דא פֿיר הברות וויאזוי מ'איז מעביר סדרה, מיט אלע טראפן. סא ס'קאסט גארנישט, הונדערט פֿופֿציק דאלער, פֿיר הברות. ס'איז דא ירושלים, ירושלים האט א עקסטער נוסח וויאזוי זיי זאגן טראפן, נאכדעם איז דא ספרדים, נאכדעם איז דא ליטאים און נאכדעם איז דא אשכנזים. און גייט'ס פרעגן מיינע קינדער, איך פלעג זיך אראפזעצן צו די טמא'נע כלי צום קאמפיוטער, נישט צום אינטערנעט, כ'האב אריינגעלייגט דעם דיסק, דיסק, ס'קומט ארויס די גאנצע סדרה אויכעט, אלעס קומט ארויס, דארפסט אפילו נישט האבן קיין חומש, און ער זאגט פונקטליך יעדן טראפ אז ס'איז ממש א מחיה, איך געדענק כ'האב געדאווענט אין סאטמאר אין קליימער, איך פלעג מיך אסאך מאל קריגן מיט דעם בעל קורא, נישט אזוי די טראפ, און נישט דא דארף זיין די טראפ, מיט אנדערע ווערטער, למשל די טראפ איז אונטער די ה' און ער זאגט עס אונטער די ו' צו אונטער די ז', און ער פלעגט מיר אלץ זאגן ביסט גערעכט. ס'דא היינט שוין פאר בר מצוה בחורים אויך, מען פלעגט צאלן אסאך געלט פאר בר מצוה טיטשערס און נו האבן זיי נאר מאלעסטעט די קינדער, איז דא אויף צו קויפן עקסטער אויף פרשיות, ס'דא זייער אסאך זאכן וואס ס'קען דיר העלפן צו אידישקייט, דאונט אנדערעסטימעיט די טעקנאלעדזשי. היינט ווייס איך פונקטליך ווען מען שטעלט זיך אפ און ווען מען פארט, עס איז מורא'דיג, איך טו עס שוין יארן, מיטן ק היינט ברויך איך עס שוין אפילו נישט, און היינט געדענק איך שוין אויסווענדיג גאנצע פסוקים, און איך האלט מען דארף עס אריינברענגען אין יעדן חדר, ווייל דאס האט דאך נישט צו טון מיט אינטערנעט, און מען דארף אויסלערנען די קינדער. ווען מען הייבט אן ווען ס'זענען יונג האבן זיי עס קיינמאל נישט פארגעסן, די צרה איז געווען אז ביי אונז אין חדר האט מען דאס נישט געטון, ווייל דער רבי איז געווען ביזי שעלטן, וויאזוי האט דער רבי געזאגט, ער האט געהאט צען קינדער זענען אלע געשטארבן, ער האט איבערלעבט מיט זיין ווייב, און ער האט געמאכט נאך א בעיבי אין אמעריקע, פלעגט ער שרייען אויף דעם יונגל זאלסט גיין ווי אלע אנדערע צען קינדער זענען געגאנגען, ניין איך מיין ער האט געזאגט עלף קינדער, ער האט געהאט עלף און ער איז געווען דער צוועלפטער. אין די סוף איז יענער געשטארבן אן א קינד, ער האט זיך געפלאגט, חתונה געהאט און ער איז געשטארבן, ער איז געגאנגען דארט ווי די אלע אנדערע עלף זענען געגאנגען, דאס איז געווען דער רבי, געווען א היטלער געליטענער, און איך ווייס נאך נישט צו פאר היטלער איז ער יא געווען נארמאל, און איך האלט אז מען דארף דאס טון איבעראל. יעצט איך האב עס שוין אנגעטראגן פאר צענדליגע, מסתם הונדערטער שילן אין אוקריינע וואו איך האב געמאכט א מקוה, דאס איז געווען א חלק פון די זאך וואס איך האב געטון, איך האב עס אנגעטראגן אז זאלן דאס קויפן, ביי די היימישע ספרים סטארס איז עס נישט דא אזוי צו באקומען, אבער מען קען עס ארדערן. ס'איז דא אין מאנסי איז דא א האלסעילער פון דעם, אין מאנסי צו ספרינג וואלי, ער האט א גאנצן בוק, אלעס וואס איז אוועילעבל, איך האלט מען זאל עס אויסנוצן, נישט נאר דאס איז דא דאך גוטע פראגרעמס, עניוועי, רבותי, אז דו קענסט נישט די טראפ, די טראפ איז נישט מעכב. ס'איז דא א מעשה פון דעם צמח צדק דערציילט מען עס מ'דערציילט עס אויף אנדערע, אז ס'איז געווען אמאל, זיי האבן געפירט א הויכן שלש סעודות, דער צמח צדק האט עס פארציילט אז דער בעל שם הקדוש האט אמאל געפירט א הויכן שלש סעודות, און אינדרויסן איז געווען עמי הארצים, זיי האבן געזאגט תהילים, זיי האבן געזאגט עלי השגגים, עמי סלה הגיונים, און נאך אזאלכע גרייזן, און רבי ר' בער האט מהרהר געווען, הלוואי ווען די חברה וואלטן אויפגעהערט צו זאגן תהילים, דא רעדט מען דאך פון ממלא כל עלמין סובב כל עלמין, אתיהסת'ר פנים, און נו האט דער בעל שם הקדוש תופס געווען זייער מחשבה, זיין מחשבה. האט ער געהייסן יעדער זאל זיך אנכאפן אזוי ווי א רינגעלע, און ער האט געמאכט מיט זיי אן עליית נשמה, און זיי האבן געזעהן אין הימל קומט עס אינגאנצן נישט אן מיט א לאג השגגים, איז נישט קיין לאג השננים אויך נישט, די הארץ וואס דער איד לייגט אריין, דאס קומט אן מיט הארץ, און דער בעל שם האט זיי געזאגט, כ'האב ענק נאר געוואלט ווייזן ווי חשוב ס'איז ביים אייבערשטן יעדע זאך, מען מוז פארשטיין בכלל אז א ספרדי האט אן אנדערע הברה, און אשכנזיש האט א אנדערע הברה, איז איינער איז דאך דא ראנג, ניין? נו וויאזוי דאווענען זיי ביידע? זעלבן באשעפער, די תירוץ איז ביידע זענען רייט, מ'דארף דאס הארץ, רחמנא ליבא בעי. יעצט אז וועסט מאכן א טעות אין חומש און וועסט נישט זאגן די עברי גוט וועט אויך דער אייבערשטער עס אננעמען, אבער געב דעם אייבערשטן די דריי מינוט יעדן טאג, דעטס אלל, די אלעס וואס איך בעט איז מקיים זיין מצוות לימוד התורה, ווייל אפילו דו פארשטייסט נישט האמיר דאך שוין געשמועסט זאגט דער מגן אברהם, במקרה דארף מען נישט פארשטיין. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, איך האב ארויפגעשטעלט פאריגע וואך א דרשה פון איינעם רב צימערמאן, אויף ענגליש, ער איז א רב פון געיטסהעד. כ'האב דיר געזאגט, ס'איז דא אסאך מאל שיעורים, נע, נאובאדי איווען קאלס מי אפ צו זאגן שכוח, נישט וואס כ'דארף עס האבן, נאר איט מיענס ס'האט נישט געטאטשט גארנישט. דעם צימערמאן שיעור האבן מיך אפגעקאלט, נע, כ'זאל זאגן א גוזמא צוואַנציק מענטשן, זאג איך נישט קיין גוזמא, ס'מוז האבן געווען מער. צווישן די אלע קאלס איז געווען איין פרינציפל, א פרוי, וואס זאגט מיר, איר ווייסט, הרב ראזענבערג, זי האָט גערעדט אויף ענגליש צו מיר. ווייסטו, איך האָב געמעגט אויסהערן, ווייל ס'איז דאָך אַ פרעמדע שפּראַך. זאָגט זי מיר, איר ווייסט, איך בין אַ פּרינציפּל שוין דרײַסיק יאָר. ווען איר האָט אָנגעהויבן אײַער פּראָגראַם בין איך שוין געווען, בערך, צוואַנציק יאָר פּרינציפּל. איך האָב געהערט מעשׂות, מיידלעך, מ'האָט זיך געטראָפֿן אין איין טוילעט, אַ, די אַלע, ווייסט, אַזוי, טינעידזש-סטאָריס. אויס. איי נעווער יוזט טו לוק אינטו איט ווייל כ'האב געהאלטן איז וואס איז, קען זיין זי האט איר געוואלט העלפן, קען זיין זי האט זיך באמאכט און זי איז איר געגאנגען העלפן זיך אפקלינען, איי דאנט נאו וואט איט איז. כ'האב אנגעהויבן אויסצוהערן אייער האטליין און ס'האט מיך בארירט, איט טאטשד מי, ווייל איך האב דאך געזען, ביאינג א מחנכת, האב איך דאך געזען אז איר רעדט צו די זאך. און איך האב געאנגעהויבן אריינצוברענגען אין די סקול אייערע טיעריס, אייערע דרשות אויף ענגליש, און אפילו אזוי גרעפיק ווי איר האט גערעדט האב איך אויך אנגעהויבן צו רעדן, אנטיל וואן דעי, זאגט מיר די הנהלה, איז די הנהלה פון מענער, וואס ביי די וועי דעי העוו נאו רייט טו קאם אין אינטו די גירלס סקול, ענד ברוך השם יו דיד ע פענאמענעל דזשאב ווייל דו האסט מעורר געווען, באט ביז דעמאלטס פלעגן זיי קומען קלאפן די מיידל אן די בעק, היי סאו האו אר יו דואינג, האו איז יור האומווארק, און ווען איר האט אנגעהויבן צו רעדן פון דעם האב איך איי רעיזד די רוף, כ'האב געפרעגט דעם איד, מיט וואס א רעכט האסטו אנצורירן יענץ מיידל, קודם איז זי א נידה, נאכדעם וואט איז יור ביזנעס האו שי איז דואינג, עניוועי, זאגט זי מיר זאלסט אבער וויסן איין זאך. ווען איך האב עס אנגעהויבן אריינצוברענגען האט יעדער געהאט קריטיק, היינט? הע! נאובאדי סטענדס אין מיי וועי. אונז זעמיר פון די פראנט ראנערס וואס אונז האמיר דיך עקסעפטעד פראם דעי וואן. זאגט זי מיר, דער צימערמאן'ס דרשה האט זי מורא'דיג געטאטשט. פארוואס? ביז ווייל דו זאגסט עס. בסך הכל ביסט א כלל טוער. דו ביסט נישט קיין רב, דו האסט נישט קיין הוראה. זאג איך, ביי די וועי, כ'האב יא הוראה, נאר די הוראה איז אויף א צובראכענעם דיכטל מיט א געלעכערטן פופיקל. דעטס אלל איטס אלל אבאוט, וואס איך טו דאס דארף מען נישט האבן הוראה צו דעם, דאס דארף מען זיין א פראפעשענעל אין די פיעלד, באט עניוועי, סאו שי קאנטיניוס אן, איך זע, איך בין דאך אין די מאדערן סירקל זאגט זי, די גאנצע מאדערן ווארלד, מאדערן ארטאדאקס, אפילו ארטאדאקס, עווריבאדי ריפיעטס יור ספיעטש, ווען איי הערד צימערמאן'ס דרשה, איט וואס יור דרשה'ס טען יערס רעפד אפ אין וואן פעקעדזש. וויטש, ענד איך זאג דיר באמת איי עדמייער יו, איף נאט פאר יו צימערמאן וואוד בי עפרעיד טו ספיק טו, די אלע וואלטן מורא געהאט, פרעג איך אים האו די יו נאו, דיד יו עסק אים, זאגט ער נאו, באט די פרינסיפעלס דעט איי דו געט אינוואלווד אין, ביי די דרשות הייבט מען אן, העי לעטס נאט טאלק סעקס אין פאבליק, זאגן זיי אלע וועיט א מינוט, ראביי ראזענבערג קלעימס אז דאס איז יסודות התורה. אז משה רבינו האט זיך נישט געשעמט אז יום כיפור ביי מנחה זאל מען ליינען די פרשה פון ואת זכור, און נאך מיט אזא שיינעם טראפן, wow, ענד איטס נאט סעקס, איטס די רצון פונעם הייליגן באשעפער אז מען זאל רעדן פון דעם, און אזוי ענדיגט זיך, קיינער האט שוין נישט וואס צו ענטפערן אויף דעם, ווען מען וואלט עס געליינט נאר אין חומש פרשת אחרי, מען האט דאך עס ערגעץ געמוזט אריינשטופן, באט וועיט א מינוט. דו האסט נישט געטראפן ביי מנחה וואס איז די גרעסטע תפילה, שהרי לא אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, ס'איז דא נאך א העכערס וואס דאס איז נעילה, אבער דארט איז נישט דא קיין קריאת התורה, איך וואלט, איי וואוד דאוט טו טינק וואסערא פרשה מען וואלט דארט אריינגעשטעלט, עניוועי, זי זאגט, יור א האנדערט פערסענט. און כ'האב א מורא'דיגע הנאה דעט איטס גאוינג פארווארד, איך בין א מחנכת ענד איי קנאו עקזעקטלי וואטס גאוינג אן, און טענק יו ווערי מאטש, און זי זאגט מיר ווער זי איז, היינט שעמט מען זיך שוין נישט, איז נאו הידען סיקרעטס עני מאר, נאכדעם איז געגאנגען אן אנדערע, כ'האב באקומען אסאך קאלס, איינע פון די קאלס איז געווען, א רב רופט מיך אן און ער זאגט מיר איך פארשטיי נישט, דו מוזט מיר מסביר זיין. איר זענט געווען דער פראנט ראנער, איר זענט געווען דער ערשטער, וואס האט מעורר געווען די אלע זאכן, איר זענט געבליבן א דאגי, א אנגעשטויסענער אין חרם, איר האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען, איר האט נישט קיין מקום מנוחה, מען שפייט אייך נאך, מען שרייט אייך נאך, קוקטס אן אויף צימערמאן, ער איז א רב פון א שטאט און פון א קהילה, און ער האט כבוד און געלט, פארוואס איז דאס אזוי? זאגט דער רב, ס'מוז זיין ווייל מען האט אייך געלייגט אין חרם, און ממילא האט מען אראפגענומען, ווי מען זאגט, די פראטעקשאן פון אייך, וויטש איז טרו. ווייל די שקצים האבן מיך געוואלט הרג'נען, מ'האט געשאסן מיט א גאן, מען האט געגאסן בליטש, סומא חשוב כמת, א בלינדער הייסט ווי א טויטער, זיי האבן דאס געוואלט, און זיי האבן עס שוין געטוהן אלע יארן, איינער האט געשריגן אמאל איין תשעה באב פאר אהרן טייטלבוים, אין בעלז האט מען געשריגן כהנא מרוז, דו שייגעץ דו, דו האסט דאך דאס אויך נישט געטוהן, און אונז האבן מיר געהארגעט מענטשן יעדן טאג, הייליגן רבי'ן ר' יואל'ס טאכטער איז געפלויגן אראפ דעם סטופ, אונז האבן מיר עס געזעהן, אונז זענען געווען קליינע קינדער, דער דין איז אז ווען איינער איז מחויב סקילה, טראגט מען אים ארויף צו שני קומות און מען שטופט אים צוריק און ער פאלט אראפ, דעם רעבנ'ס סטופ איז געווען שני קומות, אונז האמיר דאס געטוהן, לעיזער קעסטנבוים האט געשאסן דא א איד אין ווילימסבורג, צו ער איז געווען אינוואלווד ס'איז שוין נישט קיין חילוק, מען האט מיך געשאסן ווען איך בין געגאנגען ביי די גרעטש בילדינג, אונז האמיר א פראבלעם פון הרג'נען מענטשן? דאס איז אונזער ליסט, מען האט גענומען א מלמד הרב אלטר שמחה, מען האט אים אראפגעשטופט אלע סטעפס אבי מען זאל קענען מאכן אפאר דאלער אינשורענס. איך וויל ענק נאך אמאל פארציילן נאך איינער וועם מ'האט געהארגעט פארן שבועות, איך וויל נאר נישט יעצט וועגן א ספעשל ריזען, באט דיס איז קאמאן פרעקטיס. אהרן זאגט אז אין בעלז האט מען געזאגט. אין סאטמאר וואלט מען אפילו נישט געזאגט כהנים ארויס. אין פאפא מקווה האט זיך א יונגעל דערטראנקען איר האלט ער האט זיך דערטראנקען. אין נייטרא האט זיך א יונגעל דערטראנקען איר האלט ער האט זיך דערטראנקען. אין קלויזענבורג בין איך געווען אמאל א שבת פרשת. כי תצא, און ס'איז געווען א קינד וואס האט זיך דערטראנקען דארטן אינעם האטעל איז דא א סווימינג פול, איר מיינט ער האט זיך דערטראנקען? מ'האט עס דערטראנקען, מ'האט עס מאלעסטעט און דערטראנקען, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם, אויב אונז מעג מען מאלעסטן מעג מען הרג'נען אויכעט, ווייל ס'איז דער זעלבער באשעפער האט אונז געזאגט דאס און דאס, און אויב מ'פייפט זיך אויס אויפן באשעפער חס ושלום כביכול ביי סעקשול אביוז, איז כל עוסישקייו מישקי ואישו, פייפט מען זיך אויס אויף רציחה אויכעט, זאגט מיר דער רב איך האלט. געזאגט אז אונז גיימיר צאמשטעלן א קאמיטעי פון רבנים און מען זאל אראפנעמען דעם חרם, פרעגט ער מיך וואס איך זאג דערצו, זאג איך אים כ'האב הנאה אז איר האט מיך גערופן פאר איר האט עס געטון, כ'וויל אייך דערציילן א מעשה, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן העלמעצער רב, איך האב ביי אים געלערנט מקוואות אבער נישט די הלכות, ווען איך בין געקומען צו אים בין איך שוין געהאלטן נאך אפאר יאר פון בויען מקוואות, כ'בין נאר געגאנגען צו אים, אנגעהויבן האט זיך עס אז ס'איז געווען א מקווה אין בעל הארבער וואס דער רבי האט גענוצט, מ'האט עס געבויעט פארן רעבן ביי ר' יאסל וואזנער אין. דערהיים, שפעטער איז געווארן א ישוב דארטן, האט מען עס געדארפט איבערפיקסן, מען האט עס געדארפט איבערמאכן די מי גשמים מיט אלעם, האט דער העלמעצער שוין נישט געהאט קיין כח שוין געווען אינפעסטעד מיט קענסער, האט ער מיך גערופן, ער פלעגט מיך אזוי רופן פון טיים טו טיים, עניוועי, איז וואס האט מען געטון, מען איז געפארן ביז בעל הארבער צו ביז אנדערע פלעצער, מ'איז אפילו געפארן אמאל מיט אים אויף מעקסיקא, וואס האט מען געטון, מען האט גערעדט פון פארגאנגענהייט, פון מעשות פון מקוואות. בעסער ווי ווען מען רעדט פון מעשות פון בעל שם הקדוש אין די מקווה נאקעטערהייט און מען קראצט זיך, אבער האמער גערעדט, דערציילט ער מיר אז ער האט געטון אין אסאך זאכן, ער איז געווען א טוער אין דיונים קידושין מיט אלעם, איז געווען א מעשה אזוי אז ער איז ארום געגאנגען צו אלע רבנים נעמען חתימות אז מען זאל אסר'ן צו גיין צום ביעטש, דעמאלטס איז געווען א נפרץ אז מען איז געגאנגען צום ביעטש, דארטן זעהט מען וואס מען טאר נישט און שוין, און. ער רעדט דאך נישט אין א נוד ביעטש ווי מען גייט ממש אינגאנצן אויסגעטון, ער רעדט אפילו אין א ביעטש וואס איז צניעות'דיג, ער איז געגאנגען באקומען חתימות פון דעם רעבן פון יענעם, ער האט אויך געהאט א ידידות מיטן לעבאוויטשער רעבן מיט ר' מנחם מענדל וואס ער ווערט אנגערופן אין לעבאוויטש דער רבי, דער לעבאוויטשער רעבע. האט אים געגעבן אמאל א בריוו אז ווען ליבאוויטש מאכט א מקווה זאלן זיי רופן נאר דעם העלמעצער רב ווייל ער קען מקוואות און ער קען שיטת חבד און ער האט געהאט דעם בריוו און ס'איז געווען א באטל אז ער האט עס נישט אריינגעשטעלט אין זיינע ספרים ווייל דער עוורעדזש פערסאן קוקט נישט אויף זיין ספר ווייל מען דארף זיין א מומחה אין מקוואות. און דער מענטש וואס ער וויל אים רופן פאר א מקווה וואלט יא געזען אז דער ליובאוויטשער רבי האט געהאלטן פון אים וואלט מען אים גערופן. באט דעס איז שוין היסטערי. ער האט עס קיינמאל נישט אריינגעשטעלט. איך האב עס געזען. עניוועי, האט ער געבעטן דעם ליובאוויטשער רעבן אז ער זאל אים צושטיין צו דעם בריוו אז מען טאר נישט גיין אין ביטש. האט דער ליובאוויטשער רבי מסביר געווען פארן העלמעצער רב פארוואס ער האלט מען זאל יא גיין צום ביטש. ווייל אזוי ווי א פרוי איז דאך א נדה זי דארף האבן א מקווה איז אז זי געגאנגען אין ביטש און זי האט זיך איינגעטינקען ווען זי האט געמאכט א דייוו איז זי דאך געווארן ריין איז במילא וויל איך עס נישט אסר'ן שוין. דער העלמעצער רב איז צוגעגאנגען צום דברי יואל און האט אים פארציילט די מעשה. ס'איז געווען אין ביהמ"ד צום רבי'ן געווען גרינגער צוצוקומען אין בעסמעדרעש פאר נאך א רב. דער רבי האט געכאפט דעם. טלית און עס אראפגעווארפן אויפן סיט, אויף זיין שטיל, און ער האט געזאגט, וואס? אזאנס האט דער איד געזאגט? זאגט ער, איך שרייב נישט אונטער אז מ'זאל נישט גיין צום ביטש. פרעגט ער דעם רבי'ן, פארוואס? ער איז גערעכט? זאגט ער, ס'איז אזא עם הארצות אז איך קען נישט גלייבן אז א איד אין דעם דור זאל אזעלכע שטותים רעדן. יעצט אז איך וויל אונטערשרייבן אז מ'זאל נישט גיין צום ביטש, און ער האלט אז מ'זאל יא גיין צום ביטש, ווייל דאס איז א טבילה לכל הפחות. האט ער געזאגט אז אויב אזוי וועט ווערן צוויי שיטות. ס'דא דעם סאטמארע רב'ס שיטה וואס ס'איז נישט גוט צו גיין צום ביטש, נאכדעם איז דא די שיטה פון דעם ליובאוויטשע רעבן אז ס'איז זייער גוט צו גיין צום ביטש ווייל מ'איז מציל פון אן איסור נידות, און ממילא איז עס א חרבן פאר כלל ישראל, איז במילא טו איך איגנארירן דעם סאבדזשעקט, איך וויל אפילו נישט ארויסגעבן אז מ'טאר נישט ווייל ער האט שוין ארויסגעגעבן. כ'ווייס נישט צו ער האט עס שוין געהאט ארויסגעגעבן אבער עכ"פ ער האט עס געזאגט פארן העלמעצער, איז במילא לאז איך מיך ארויס פון די גאנצע זאך מ'זאל נישט זאגן אז ס'איז דא צוויי שיטות ווייל דאס וועט ברענגען א חורבן. יעצט אויסער דעם וואס דער ליובאוויטשער רבי האט נישט דיסקאס אז מ'קען נישט גיין אויך ביטשעס נאקעט, מ'מוז גיין מיט א בעדינג סוט דארף מען זעהן ס'זאל זיין לויז, ס'איז דא אין דעם, כ'האב געמאכט א ספר, כ'האף ס'עט נאכאמאל ארויסקומען, נאר פאר דעם אליינס, וויאזוי מ'זאל זיך טובל'ן אין ים, ווייל איך פלעג זיך שיקן פרויען אין ים זיך טובל'ן, ווייל כ'האב געמאכט א מקווה אין אוקריינע און ס'האט געדויערט אפאר חדשים, כ'האב צאמגענומען פון איבעראל, ס'איז דא אזויפיל הלכות אין דעם, און ס'טאר נישט זיין מירתת, און ס'טאר נישט זיין מ'זאל אריינגיין קודם אנרירן די זאמד, ווייל דעמאלטס איז נישט שייך מים מקדמים, מ'גייט אריין מיט צוויי פאר זאקן, מ'טוט עס אויס ערשט אינעווענדיג, עד, עס איז דא אזוינפיל הלכות, און נאכדעם מוז זיין א גדולה עומדת על גביו. אבער על כולם, די ארגסטע זאך איז ווי די חמשה ימי טומאה, ווי די הפסק טהרה, ווי די בדיקות יעדן טאג, ווי די שבעה נקיים, און ווי איז חפיפה, און נאכדעם די מקווה, די טבילה, דער ים איז דען די גאנצע זאך? און א פרוי טוט נישט די אלע זאכן וואס זי דארף טון איז א נידה דאורייתא, זי קען נישט, שי דזשאסט דאזענט אימערס הערסעלף ענד דיפ אין ענד דעטס איט, און די רבי האט זיך גע. פייערט ער זאגט מיר דער העלמעצער כ'האב נאך אין לעבן דעם רבי נישט געזען אזא בעל כעס ווי דעמאלטס אזא כעס דאס האט ער געזאגט און דער העלמעצער זאגט דער רבי זאל אים אפרופן און מסביר זיין זאגט ער זיי נישט קיין נאר ער ווייסט די אלע הלכות ער נישט קיין בהמה ער נישט קיין עם הארץ איך וועל אים אנקאלן וועט ער זאגן איך האב געווינען ער האט געווינען מיט אזוי מיט אזוי איך רוף אים נישט אן דאס איז א סאבדזשעקט וואס איך וויל נישט טאטשן די זעלבע זאך וויל איך ענק זאגן דא אויך דאס חרמות מיט אלעם אז דאס אראפ נעמען איז דא אפאר וועגן קענסט אראפ נעמען עוקר זיין פון פריער אבער דאס קענסטו נישט טון ווייל ס'מוז זיין גדול הימנו בחכמה ובמנין מוז זיין אזא רשע ווי די רבנים מוז זיין א נואף ווי העלפט פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן מוז זיין א נואף ווי מענדעלע חזן מ'האט אים געגעבן בחורים מ'האט אים אויך געגעבן א שיקסע אין אמסטערדאם און ער האט ביידע יוטעלייזט ס'איז אן אנדערע סדר אינגאנצן. שמעון זאב מייזעלס האט געזאגט א פייערדיגע דרשה אויף מיר. און מ'האט געמאכט דערפון א גאנצן טעיפ און אלעס, און א פיקטשער פון דעם אלע חרמות, שמעון זאב מייזעלס, וואס אונז ווייס מען פון איין אשת איש וואס ער איז נכשל געווארן, צו ער האט געוואוינט מיט איר, צו ס'איז נאר געווען א יחוד אין א האטעל אין קווינס, דאס העט ער דיר זאגן, אבער די ער איז געפארן פון מאנרא צו כאפן א מיידל, א ווייבל פון וויליאמסבורג געפארן אויף קווינס, און זי זאגט אז זי האט געזען ער געווען אויסגעטוען, האט אריינגערופן אין האטעל, איז אנטלאפן. און ער איז געשטאנען און ער האט איר איבערגעבעטן אין א צייט וואס ער האט געדארפט זאגן א דרשה פון ד' מינים, די לולב איז יסוד, ס'האט זיך אים אויפגעשטעלט, רחמנא ליצלן וואס דא טוט זיך. סאו פרעג איך די רבנים, האט איר שוין אמאל געזינדיגט מיט אן אשת איש און מיט משכב זכר? שוין, איר קענט דאך נישט קאמפיטן מיט די רבנים וואס האבן יא געזינדיגט, שלמה לייב וויינבערגער שוין די פרומטשיגער, ס'איז דא א ספק צו. ס'איז דאך דא איינער דייטש וואס האט זיך גענומען דאס לעבן, דיענדזשעלא האט ער זיך גערופן אויף דער עלטער, געשטארבן מיט טאטוס מיט צלמים מ'האט עס געמוזט אראפקראצן פאר מ'האט אים באגראבן, ער האט מיר געזאגט אז ער געדענקט נישט פונקטליך, די צוויי וויינבערגער ברידער האבן געהאט לאנגע בערד און אין די פאיע מקווה האבן זיי אים עטליכע מאל מאלעסטעד. ער געווען א קליין יונגל פון זיבן אכט יאר, און נאכדעם שטעלט זיך ארויף הערש לייב גאנצפריד אינדרויסן אויף די טעלעוויזיאן, נאובאדי מאלעסטס ביי אס אין די סיטי, נאובאדי מאלעסטס איך ווייס הערש לייב, נאובאדי מאלעסטס, רייט? דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט. עניוועי, זאג איך די רבנים, דו מוזט זיין גדול הימנו בחכמה ובמנין, דו מוזט שוין האבן געטאטשט דיין שוועגערין, חזקל טייטלבוים ווייסט א חילוק? צווישן א וואסער פיש וואס זיי קומען ארויף פון אספמיא צו פון עכו, ער ווייסט דעם חילוק, עטס ווייסט עס נישט, סאו וויאזוי גייט עטס ענק אננעמען יעצט, איז במילא קענט עטס נישט רעדן אין זייער נאמען, יעצט צו זאגן אז פון היינט נעמט עטס אראפ דעם חרם, נישט אז עטס עס עוקר למפרע, נעמטס עס אראפ פון היינט, עס איז גארנישט ווערד, ווייל דעמאלטס בלייבט צוויי שיטות, ס'איז דא די אלטע חזירים אזוי גערופענע רבנים האבן געמאכט אויף מיר א חרם, עס איז געקומען שפעטער צען יאר און מען האט עס אראפגענומען. איך האב ענק שוין געזאגט. געווען א איד א גרויסער צדיק אין ירושלים ער איז געווען ר' הילעקעלע מאיערס אן איידעם. ער האט געהייסן הרב שלעזינגער. מען האט אים געלייגט אין חרם ווייל ער האט ארויסגעגעבן בריוון רבותי שפארטס צו די כוללים גייטס זוכן פרנסה. עס איז געקומען שמיטה. יעדער האט געוואלט האבן א יאר וואקעישן האט ער געשריגן ניין מען דארף ארבעטן אין שמיטה. איי די תורה זאגט ושבתה הארץ שבת לה' זאגט ער ושבתה הארץ שטייט אין ערגעץ נישט אז מען טאר נישט בויען. בויטס אויף דעם דארף. מאכטס געדארעם, מאכטס פענסעס, מאכטס הייזער. ער איז געווען א מענטש מיט שכל. מ'האט אים געלייגט אין חרם. ער האט נישט געהאט קיין מנין, ער האט נישט געהאט גארנישט יארן אין ירושלים. געקומען צו די לוויה געקומען רבי יוסף חיים זאנענפעלד און ער האט געזאגט נעמט ער אראפ דעם חרם ווייל כל מעשיו איז געווען לשם שמים. סאו ביג דיעל לאז עס שוין ארויף. זאל ער שוין ארויפקומען אויף יענע וועלט מיטן חרם. זאגן רבונו של עולם לוק וואט דעי דיד טו מי. ס'איז אויך די קאראפשען פון ירושלים מיט זייערע רבנים מיט זייער רשעות. סאו וויאזוי גייטס איר דאס אראפנעמען? גיין צו צו די רבנים וואס האבן עס געלייגט דעם חרם און זאגן אז זיי זאלן זאגן אז ס'איז געווען שקר, זיי האבן נישט געווי עדות געווען צו כדומה, דאס וועלן זיי קיינמאל נישט טון ווייל דעמאלטס פארלירן זיי זייער גאנצע פרעסטידזש, פלאס דא איז דא טויזענטער דאלער אינוואלווד וואס מ'האט זיי געגעבן, איז במילא דער נאט גענע דא איט. זאג איך פאר דעם רב ס'איז שוין בעסער אז ס'בלייבט, דער אייבערשטער האט עס שוין אויסגעגלייכט, ס'איז בעסער אז ס'בלייבט. אזוי ווייסט מען כאטש אז ס'איז דא א איד וואס האט זיך מוסר נפש געווען פאר די תורה. משל למה הדבר דומה ווי חור. חור האט געשריגן מען טאר נישט דינען דעם עגל, וואס האט מען געטון מיט אים? מען האט אים געהארגעט. ווען האט אים דער אייבערשטער באצאלט? אפאר דזשענערעישאנס ווייטער. בצלאל בן אורי בן חור. ער איז געווען א יונגל פון צוועלף יאר, און ער האט פארשטאנען פונקטליך וויאזוי דער משכן דארף אויסזען. דער אייבערשטער זאגט, כ'האב אים אנגעפילט מיט רוח חכמה. און וויאזוי ער זאגט וועט גיין, שטעל דיר פאר משה רבינו, אדון הנביאים אהרן הכהן, יעדער איינער פרעגט דאס יונגעלע, און נו, וויאזוי זאל דאס זיין געשפינט, וויאזוי זאל דאס זיין, ווי גרויס עס זאל זיין, אהער מיט אהין, וויאזוי מען מאכט אז ס'זאל זיין אז גאלד זאל ארום נעמען די פאדעמער, שטעל דיר פאר וואס דארט איז געווען, דאס איז געווען א פעימענט, ווייל חור האט געשריגן מען טאר נישט דינען דעם עגל, נו לאמיר לאזן דעם אייבערשטן זאל באצאלן, דער אייבערשטער קען גוט באצאלן, ער ווייסט ווי, וואס, און ווער, און ווען. סא זאג איך זיי, לאז לאז דאס צום אייבערשטן, לאז דיך אויס. איי דו זעסט אז דער רב צימערמאן איז א רב און ער איז איש מכובד מיט אלעם, וועל איך דיר מסביר זיין זייער פשוט, רבי שלומקעלע זווילער פלעגט געבן פאר די קעצעלעך מילך, ער'ט געטון אזעלכע אינטערעסאנטע זאכן, און איינמאל האט ער געזען ווי ביים בעלזער רב טוט זיך א גאנצער עולם צו מ'האט אים געזאגט, און מ'האט געפרעגט רבי שלומקעלען ביסט דאך אויך אזא גרויסער צדיק, ער איז אוועק יסוד שביסוד, ער איז געווען א אפגעהיטענער מענטש. פארוואס האט דער בעלזער רב אזויפיל כבוד און דו נישט? זאגט ער, זעסט א שיינעם הויעכן בילדינג, ס'האט צוואנציג דרייסיג שטאק, דער בילדינג האלט זיך אויף א יסוד, דער יסוד איז אין דר'ערד און ס'איז באגראבן, קיינער זעט עס נישט. זעט איינער דעם עמפייער סטעיט בילדינג'ס פאנדעישאן? קיינער נישט. זעט איינער די ווארלד טרעיד'ס פאנדעישאן? קיינער נישט. ס'איז אין דר'ערד באגראבן. אבער אויף וועם שטייט דער בילדינג? אויפן פאנדעישאן. דער רב שלמקע'לע האט געזאגט, זאלסט געדענקען, איך בין דער יסוד. יסוד פון דער וועלט, אויף מיר שטייט די וועלט בימיו, זאגט ער, דער יסוד איז אין דער ערד. בעלזער רב איז דער פאער הדור, ער איז דער שיינער בילדינג, און א פאער הדור, א שיינקייט, פארט יעדער זען. פארשטייסט? סא דו ווייסט דאך נאכנישט ווער עס איז געווען גרעסער, צו דער בעלזער רב, צו רבי שלמקעלע זוויהלער, רחל און לאה. לאה האט אראפגעברענגט. לוי, יהודה, כהונה, מלכות, רחל האט גארנישט אראפגעברענגט, זי האט געברענגט א יוסף מיט א בנימין, איך מיין זי זענען געווען הייליגע מענטשן אבער רעלעטיוולי ספיקינג זיי האבן נישט געפירט אזוי כלל ישראל, זאגט אבער דער מדרש און דער זוהר מיטן פרקי דרבי אליעזר אז לאה האט געברענגט די גרויסע שבטים, אבער דאס וואס די אידן האבן א קיום אין גלות דאס איז די זכות פון רחל, דער קיום פון כלל ישראל איז רחל, כאטשיג דאס זעט מען נישט, דער יסוד איז אין דער ערד. ווען משיח וועט אונז אם ירצה השם בקרוב אויסלייזן וועט זיין אין וועמענס זכות? כה יאמר ה' רחל מבכה על בניה וואס זאגט דער אייבישטער? הער אויף מיט דיין געוויין ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולם אין דיין זכות רחל דו האלטסט אויף כלל ישראל לאה האט געברענגט רובֿ פֿון כּלל ישׂראל, אָבער דער קיום ביסטו. רב שלומקעלע זוויהלער איז געווען דער קיום פֿון דער וועלט, און בעלזער רבֿ איז געווען די שיינקייט פֿון ייִדישקייט. יעצט, אַז מע שלאָגט זיך אויף אַן ענין, וואָס דאָס האָט צו טאָן מיט יסוד, און ס'איז נאָך דער יסוד שביסודות, מע זאָל נישט טאָטשען קינדער, הע, דער יסוד איז אין דער ערד, דאַרף דיך נישט ערגערן וועגן דעם. דאָס איז דער בעסטער סימן, אַז כי רצה אלוקים את מעשׂינו. דאָס איז אַלעס. טו גאָרנישט. מען שעלט אמאל איינעם, מען זאגט זיי דיין ווייב זאל פייגערן, טראכט ער זיך ביי זיך איך האב דאך נישט קיין שלום בית עניוועי הלוואי ווען ס'געשעהט שוין, דו ווייסט נישט וואו יענעם טוט וויי, שעלט נישט, קענסט אים נאך געבן א ברכה טאמער ס'ווערט מקוים חלילה, דארפסט דיך אויסלערנען איין זאך, לאז די אלע זאכן צום אייבערשטן, זיי האבן געטון וואס זיי האבן נישט געדארפט טון, זיי וועלן באצאלן די פרייז, יש. מאוחר לאחר זמן, איצט איז אים א סך האבן שוין ביטער באצאלט, זיי קאלן און איך זאג יעדן איינעם, מיך קענסטו נישט איבערבעטן, צוויי ווען ס'קאלט שוין צענליגע מאל, זיך איבערבעטן? מוחל זיין? נא! קודם כל האסט מיך בא'עוול'ט, האסט בא'עוול'ט מיין שטוב, און אויסער דעם האסטו נאך גארנישט געטון פארן ציבור אז זאלסט ארויסקומען, יא, מ'האט טאקע נישט געטארט צולאזן די אלע חזיריי, איך שטעל מיך מיט צו די רבנים, וואס זיי זענען מוחל, סאו וואס האט סאסייעטי פון דיר? פארוואס זאל איך דיר מוחל זיין? כ'האב ענק פארציילט צו יענעם מאל א מעשה וואס האט מיר פארציילט א איד, א רוסישער איד, אז ער האט געוואוינט אין עפעס א, כ'ווייס נישט פונקטליך וואו, גראדע ווען כ'האב עס פארציילט האט מען מיך שוין אנגעקאלט אז זיי ווייסן יא, געווען עפעס א גרויסער רבי, כ'מיין ער האט געהייסן טווערסקי, איך נעם נישט קיין אחריות, און דער פריץ איז געקומען איינמאנען די שטייערן, דער רבי האט געפירט א טיש מיט אלעם, און די רעבעצן מיט די טאכטער זענען געזעסן אין די ווייבער שול. און ער האט אנגעקוקט אזא אשת יפת תואר, אזא זיבעצן יעריגע ביוטיפול מיידל, און דאס הארץ האט אים אנגעהויבן צו קלאמעווען, און די אויגן האבן אנגעהויבן צו קוקן. שוין, נאכדעם דער רבי האט אפגעפירט דעם טיש, גייט ער אריין צום רעבין, ער זאגט פארן רעבין אז ער וויל נעמען זיין טאכטער, ער וויל זי בועל זיין צי חתונה, וואטעווער די סטארי איז, זאגט אים דער רבי, הער אויס. פּריץ. איך געב דיר זי זײער גערן. איך װיל זײַן דײַן שװער. זאָגט ער, פּריץ. איך װיל דיר אָבער עפּעס זאָגן. איך בין אַ רבי און כ'האָב הונדערטער חסידים. דו װײסט, װאָס פֿאַר אַן אינסאַלט דאָס װעט זײַן פֿאַר מײַן רביסטעװע און פֿאַר מײַן פֿעמילי און אַפֿילו פֿאַר דעם מײדל. איטס גאָנע בי דע װאָרסט. כ'װאָלט געװאָלט דיך בעטן אַ טובֿה, ס'איז דיר נישט שװער. גײ אַהײם, קום צוריק מאָרגן, זונטיק, און מײַן טאָכטער װעט זיך אָנטאָן שײן, זי װעט זיך. גוט אפבאדן, זי וועט זיך אנטוהן ששה חדשים בשמן המור ובתמרוקי הנשים און דו טוה דיך אן נארמאל און מענטשליך און דו עסט מיטברענגען אלע גוים פון די שטאט עסט מיטברענגען דעם גלח און איך וועל ברענגען רבנים און די גאנצע שטאט די חסידים און מ'וועט הוליען און שיקערן א גאנצע נאכט והנה בבוקר והנה לאה וועסטו זי קענען נעמען ס'וועט כאטש זיין געטוהן ווי מ'זאגט אויף א וועג ווי מ'דארף טוהן. שוין דער פריץ איז דאס גוט איינגעשטאנען און ער האט געזאגט גוט מארגן איינס אזייגער מאכט מען. די חתונה. שוין, ס'איז געווען שבת, אזוי האט דער איד פארציילט, איך דערצייל אייך נישט גוזמאות, איך דערצייל ס'איז געווען פון א רוסישן איד, כ'זע נער האט מען געזונגען, איז געווען שבת, זאגט דער רב פאר די טאכטער, הער אויס, ס'איז א גרויסע סכנה, דו ביסט מחויב דיך צו ראטעווען, נעם יעצט די באן אויף קיעוו, יעצט, נישט מארגן, יעצט, איך גיב דיר דא געלט, און איך גיב דיר אויכעט אז זאלסט האבן אויף שפעזן, נעם א שיף און אנטלויף אויף אמעריקע. שוין, דארט האבן זיי עפעס שוין געהאט עפעס משפחה. שוין, זייער גוט. ער האט מיטגעשיקט א זון זאל זי באגלייטן ביז צו די שיף און ער האט זי ארויפגעזעצט אויף די שיף נאך אום שבת. שוין. עניוועי, ס'קומט זונטאג אינדערפרי און יענער קומט שוין אנגעטון מיט אלעם, מיט די גלחים און מיט די גאנצע קלאפער געצייג. פרעגט ער נו וואו איז די כלה? זאגט מען, זי איז נישט דא, זי איז אנטלאפן. כ'האב איר געזאגט דו ווילסט מיט איר חתונה האבן? זאגט זי, נאו וועי. זאגט ער, געב אהער די כלה. זי איז נישט דא, קענסט זי זוכן, זי איז נישט דא. מ'האט זי געזוכט איבעראל און מ'האט זי נישט געטראפן. ער איז געגאנגען דער פריץ און האט אראפגעלייגט דעם רב אויף די פלאר, ער האט גענומען א לאפעט א שאוול וואס האט א שפיץ, ווייל ס'איז דא גראדע שאוולס וואס האבן א שפיץ וואס מ'גראבט אריין אין דער ערד, ער האט אים געגעבן א האק אריין ביים גענאק ביי די חוט השדרה, זאגט מיר דער איד, דער קאפ איז אים אראפגעפלויגן, שטעל דיר פאר, און ער האט אזא קוויטש געטאן, אַוּטש! זאָגט ער, איך זאָג אײַך נישט קײן גוזמא! דער קאָפּ איז געפֿלױגן בערך פֿיר-פֿינף מעטער, און דעם גאַנצן װעג האָט נאָך דער קאָפּ געשריגן אַוּטש, כאָטש ער איז שױן געװען אַראָפּגענומען פֿונעם גוף. דאָס זענען די יסורים, װאָס ייִדן האָבן מיטגעמאַכט. אַזױ האָט מיר דער ייִד פֿאַרצײלט. יעצט, איך װיל ענק זאָגן, איך מײן, אַז זײ האָבן געהײסן טװערסקי, פֿרעגטס ענק נאָך, װער ס'איז געקומען אױף אַמעריקע אַ יונג מײדל. די סטאָרי איז אַ טרו סטאָרי. דער ייִד זאָגט מיר, אַז נאָך הײַנט, דאָס איז שױן געװען צװאַנציק-דרײַסיק יאָר נאָך דעם, דאָס בלוט װערט פֿאַרגליװערט, װען ער דערמאָנט זיך די מעשה. איך בין זיכער אז די פרינציפל מיט אלע אנדערע וואס הערן מיך שוין אויס יארן, דאס בלוט ווערט זיי פארגליווערט, האו הי רעפד אפ עווריטינג סאו נייס און סאו ביוטיפול און פארענטפערט אלעס וואס מען דארף פארענטפערן, און ער איז אן ערנסטער מורה הוראה, און ער איז נישט פון מזרחי, און ער גייט נישט צו די בחירות, ער איז פון די עדה החרדית, צו די בחירות גייט ער נישט ווייל ער וואוינט אין ענגלאנד. כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז כ'האב עס ארויפגעלייגט, ס'האט מיך גענומען, ס'האט אונז גענומען אין אפיס שעה'ן דאס צאמצושטעלן און ס'האט עפעס געפעלט א קליין שטיקל, מיט אהין, רבותי יו וואודענט בעליוו די טיים און די עפערט און די ענערדזשי וואס ס'גייט אריין אין די זאכן, אבער מ'באצאלט פאר דעם גרויס געלט. ווען באצאלט מען? ווען אידן קאלן אפ, ווען א פרינציפל קאלט אפ און זי זאגט ווי אר וויט יו, און פונעם ערשטן טאג ווען איר האט אנגעהויבן צו רעדן האב איך אייך פארשטאנען, כ'האב געשיפט דעם גאנצע חינוך פון אונזער סקול, כ'האב נישט צוגעלאזט מער קיין מענער זאלן אריינקומען צו די מיידלעך, דאס איז אונזער באלוינונג. ווי האט דער חפץ חיים געזאגט, בין אדם לחבירו צאלט מען אויף די וועלט, נישט אין גיהנום אויף יענע וועלט, עס זעט אויס אז גוטס בין אדם לחבירו צאלט מען אויכעט נאך אויף די וועלט. מען צאלט אויף יענע וועלט אויכעט, אבער מען צאלט אויף די וועלט אויך. די גוד פילינג וואס דער פרינציפל האט געמאכט אז איך זאל האבן, האב איך געמוזט געמוזט מאכן א ספעשל דרשה, און נישט וואס איך וויל יעדער פרינציפל זאל מיך יעצט אנהייבן צו קאלן, קאלטס נישט, ס'איז גוט, מען האט געזען דאס איז געקומען פון טיף אין הארץ. יעצט איינער קאלט מיך אפ א רב, יעדער וויל דאך פארבעסערן מיין מצב, זאגט ער מיר זאלסט וויסן, איך האלט אז דיין חסרון איז געווען אז דו ביסט נישט געגאנגען צו די רבנים. ווען דו האסט געווען אפאר רבנים מיט דיר וואלט אלעס גוט געפארן. זאג איך פאר יענעם, קענסט דאך נישט מיין היסטערי, דו זאגסט א מיינונג, דו ווייסט דאך נישט בכלל וואס איך האב געטון. איך האב נישט געהאלטן אז דאס איז אן ארבעט פאר מיר, איך בין טאקע נישט קיין רב. ס'איז דא א משנה, די משנה זאגט אז רבי יוסי בן קיסמא איז געגאנגען אויפן וועג, האט מען אים געזאגט אז זאלסט קומען דא וואוינען, דא איז דא אסאך געלט. זאגט ער, יא אבער ס'איז נישט דא קיין מקום תורה. זאגט ער, וכן הוא אומר על ידי דוד המלך. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, נישטא קיין מקום תורה בין איך נישט אינטערעסירט. שוין, פרעגט רבי חיים בריסקער א קשיא, זיי האבן אים געוואלט געבן אלף אלפי דינרי זהב, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל דאס באטרעפט אין אונזער געלט היינט, באט איט דאזענט סאונד לייק א סמאל מטבע. פרעגט רבי חיים, קענסט דאך בויען א מקום תורה, בוי א ישיבה, בוי א תלמוד תורה. זאגט רבי חיים, בויען אידישקייט בויעט מען מיט מסירות נפש, ס'פעלט נאר אויס געלט, ס'זאל ווייטער, ווי מ'זאגט, ס'זאל גיין ווייטער. די זעלבע אויך מיט רחל און לאה וואס מ'האבן מיר געשמועסט. רחל האט געבויעט אידישקייט, זי האט איבערגעגעבן די סימנים פאר לאה. שפעטער דער קיום פון כלל ישראל איז רחל און נישט לאה. לאה האט עס אויפגעבויעט, זעקס שבטים, אבער דער קיום איז רחל. די זעלבע דא אויך. דער קיום איז געלט, אבער בויען איז מיט מסירות נפש. און דאס איז א זאך וואס די רבנים האבן נישט, זיי קוקן וויפיל געלט ס'ליגט. יעדער האט געמאכט א חשבון, וואס זאל איך דא טון? כ'וועל אריינגיין מיט דעם איד, לאמיר זאגן ברוך מרדכי לעבאוויטש. כ'וועל אריין מיט אים? ער האט דאך א רייכן זון. פרעג דיך אליינס, דער זון האט דיר שוין אמאל געגעבן געלט? ניין, אבער עס קען זיין אפשר. כ'לייצעם. יעצט הער אויס, איך האב געשריבן פינף יאר בריוון, די אלע בריוון זענען דא, כ'האב געשריבן יעדע וואך א בריוו פאר זעקס הונדערט און צוואנציג רבנים, וואס ס'גייט פאר אין די מקוואות, וואס ס'גייט פאר אין די חדרים, וואס ס'גייט פאר אין די טוילעטס. און איך האב זיי געזאגט זיי זאלן טון עפעס. געזאגט, זיי זענען רבנים. זאגסטו אז מיין עוולה איז געווען אז איך בין נישט געגאנגען צו די רבנים, דו משוגענער דו, איך האב דאך געוואלט אז די רבנים אליין זאלן עס טון, איך האב נישט געוואלט האבן דערמיט גארנישט צו טון, איך דארף זיין דער גארביטש קערער פון די שטאט? נאר וואס, איך האב געזען קיינער האט עס נישט געטון, האב איך געזען אין הדבר תלוי אלא בי אזוי ווי לעיזער בן דורדיא האט זיך אריינגעלייגט דעם קאפ צווישן די פיס און ער איז אויסגעגאנגען, איך האב מיר אריינגעלייגט מיין קאפ. ביי יענעם אין די פיס, צו זעהן אז מען זאל נישט טאטשן דאס וואס איז צווישן די פיס, דעם רגליים לדבר, דער דבר וואס איז ביי די רגליים, און מען האט עס אפגעשטעלט ברוך השם. יעצט קומט יענער אויף מיט א פילאסעפי אז וועגן דעם ווייל איך בין נישט געגאנגען צו די רבנים. איך וועל דיר זאגן, דו ביזט זיס דעם אמת'ן טעם, דעם חטא, איך וועל דיר זאגן פארוואס. דו ווייסט פון וואס די גאנצע צרה איז געקומען? איך וועל דיר זאגן פארוואס. ווייל ווען איך געב א קראץ אריין אין די חלה פרייטאג צונאכטס און שבת בייטאג, געב איך נישט אייביג אבאכט אז איך זאל אויף דעם זעלבן קראץ אנהייבן צו שניידן. אמאל שנייד איך א פערטל אינטש אהערציר און א אכטל פון אן אינטש אהערציר. נאר וועגן דעם קומט עס. אה, וואס דאס האט צו טון? די זעלבע ווי דיינע בהמה'שע בויך סברות. די זעלבע דזשאוק, יעדער גייט יעצט פילאסעפייזן פארוואס די רבנים מיט אהער מיט אהין, פארוואס דאס איז ווייל די רבנים האבן געהאלטן אז זיי זענען שטארק און זיי האבן נישט קיין מורא כי חזק הוא ממנו פונעם אייבערשטן חלילה, זיי האבן נישט קיין מורא געהאט שוין פאר קיינעם, זיי זענען געווען גוט מיטן דיסטריקט אטוירני און מיטן דעם און מיט יענעם. זיי האבן זיך אויסגעלאכט, דעי קודנט קעיר לעס, און טאמער מען האט געכאפט א באלעבאס אז ער האט געזינדיגט מיט א אינגל האבן זיי נאך געמאכט געלט דערויף. דאס איז די ריינע ריזען פארוואס זיי האבן זיך נישט געוואלט אריינלייגן. יעצט גייט מיך יעדער לערנען וויאזוי איך וואלט ווען געדארפט. נו, אויב דו ווייסט וויאזוי איך וואלט ווען געדארפט, נו, וואס האסטו עס נישט געטון? האסט דאך געלערנט דעם ואני, ואני נישט יעקב. כאטש איך בין דיך מטריח מיט מיין קבורה, אדער מיט דיין מאמע רחל, האב איך נישט אזוי געטון. יעצט הער הער דאס. אויס. נאר וויאזוי דען? יעדער ווער ס'איז מיר מסביר איך וואלט אזוי געדארפט טון אזוי, פרעג איך יענעם, נאר וויאזוי דען? וויאזוי האב איך עס געדארפט טון? קיינער האט מיך נישט אויסגעהערט. איך בין געווען דער גרעסטער דזשאוק וואס איז געווען אין שטאט. און נאכדעם אונז האבן מיר א סיסטעם ברעינוואשינג. ווען די גאנצע וועלט האט שוין מודה געווען, יעדער האט שוין געזאגט ס'איז אמת, זענען געקומען די חיות פון ווילימסבורג און זענען נאך געגאנגען ברעינוואשן דעם עולם אז ס'איז שקר, ס'געשעהט נישט, ווען יעדער האט זיך שוין נאכגעלאזט. ס'איז געווען ביי מבול, די גוים האבן זיך שוין אפגעלאזט פון זנות, איז געקומען שכם בן חמור און ער האט אנגעהויבן נאכאמאל די מעשה. מען האט זיך שוין איבעראל ברוך השם אפגעלאזט פון זנות, יעדער האט שוין מודה געווען ס'איז געשעהט, מען האט שוין געזאגט דרשות, זענען געקומען סאטמאר מיט די פאר היימישע, ס'איז שקר! ווייסט פארוואס נחום ראזענבערג זאגט אזוי? ווייל מען האט אים ארויסגעווארפן פון קלוים היימען, דו האסט דאך מיך ארויסגעווארפן ווייל כ'האב עס געזאגט, און נישט פארקערט. אז איך זאג עס ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן. עניוועי, זיי האבן זיך אויסגעלערנט אז ברעין וואשינג ארבעט שוין אויך נישט. יעצט, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זענען ריפאבליקענס, קאנגרעסמען און סענעטערס, און זיי בויקאטן דעם אינאגורעישאן פון טראמפ, ווייל זיי מיינען דאך אז דעמאלטס וועט ער נישט ווערן פרעזידענט. איר הערט? אזוי ווי די נטורי קרתא זענען מחלל שם שמים אין די גאנצע וועלט. זיי גייען אינאיינעם מיט אראבער, און טריי צו בלייבן איין נאכט דארטן ביי זיי ווי זיי האבן די שליטה, וועסטו זען צו זיי וועלן דיך נישט שטעכן און הרג'נען. כאטשיג די גיסט זיי יעצט לעכס. אקעי, זיי מיינען אויכעט אז די מדינה וועט אונטערגיין אז טאמער מ'עט נישט גיין מיט די אראבער. דער רבי האט געהייסן מ'זאל מוחה זיין, זאגן די גוים אז אונז האמיר נישט קיין חלק מיט זיי. עניוועי, למעשה האב איך יעצט געליינט א מורא'דיגע ארטיקל, איינער האט עס מיר אריינגעשיקט אויף אימעיל, ער זאגט מיר אז טראמפ האט ערלעדיגט, מען ווייסט אז די עירקאנדישאן קאמפאני זאל מאכן דא עירקאנדישאנערס נישט אין מעקסיקאו, און זיי האבן געשפּאָרט טויזנט דזשאבס האבן זיי צוריק געברענגט דא אין אמעריקע, יעצט הער איך מען האט צוריק געברענגט זייער אסאך דזשאבס, איך ווייס נישט וויפיל טויזנטער. דזשענערל מאטארס גייט ווייטער פראדוצירן דא קארס אין אמעריקע, יעצט די ספעקולעישן איז אז אויב אין אמעריקע גייט עס צוריק גיין אויף דיטרויט, ווייל דארט איז דאך געווען ארידזשינעלי אלע פלענטס און דזשי עם, ס'איז געווארן פיסטע, אבער ס'איז גרינגער עס צוריק אויפצושטעלן ווי צו בויען נייע. רעד איך יעצט מיט א חבר, ער איז יעצט דארטן, זאגט ער געדענקסט האסט געזאגט הייזער פאר טויזענט דאלער, פאר הונדערט דאלער, פאר טויזענט דאלער און מער, זאגט ער איינער האט געקויפט א מענשאן וואס האט געקאסט צו בויען א מיליאן דאלער, געקויפט פאר הונדערט דרייסיג טויזענט, זאגט ער נחום, זאג פארן עולם זאלן יעצט קומען כאפן, ווייל עס קומט צוריק, טאמער וועט דארטן ווערן נאך צען טויזענט ארבייטער צו וויפיל, וועט יעדעס הויז ווערט זיין פינעף מאל אזויפיל, סאו איך קען נאר זאגן דעם עולם, מען דארף אהין פארן, מען דארף אהין מופן, מען דארף זיך דארט באזעצן, מען זאל כאפן ווען ס'איז ביליג. אנשל ראטשילד פלעגט זאגן אזוי, איך קויף קיינמאל נישט קיין סטאקס ווען ס'איז זיראו און איך פארקויף עס ביי הונדערט, איך קויף ווען ס'איז צוואַנציק און איך פארקויף עס ביי זעכציק, כ'האב געמאכט געלט, דעטס אלל איים וואריד אבאוט, ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט עס אויך נישט קענען באצאלן, רבותי כאפטס אריין, איינוועגס אז מיר קענען אלע ווערן ארבייטערס פון דזשענערל מאטארס, ער וועט אונז געבן דזשאבס, עטס וועט דרייוון די קארס פון דעטרויט ביז די קאר דילערס, עני וועי איך מאך נאר א דזשאוק אז עטס וועט דרייוון די קארס, אבער דאס וואס איך זאג ענק דאס איז אמת, עס האט אנגעהויבן ארויפצוגיין דארטן ריעל עסטעיט ווי משוגע. יעצט, טראמפ האט א שיטה, איך דארף נישט אריינברענגען א זאך ס'זאל קאסטן א דאלער, דאס פארקויפן און דאס פארקויפן דא פאר צוויי דאלער, און יעדער זאל לעבן, און דערווייל האב איך טויזענטער מענטשן אן א דזשאב. ער זאגט איך וועל אריינברענגען פאר פופציג דאלער אן אייטעם, איך וועל עס פארקויפן פאר הונדערט דאלער, ממילא האט זיך סירקולעטן דא גרויס געלט. דאס איז זיין פאליסי. די שאלה איז נאר וואס ער גייט טון, מ'האט דאך קאנווערטעד אלע וועירהאוזעס צו רעזידענשאל, נישט זיין קיין וועירהאוזעס אפילו. בי ענד עיטש דארף האבן א וועיר האוז, מען זאל מופן א צוויי שעה אוועק פון ניו יארק, אנדערטהאלבן שעה אוועק, עניוועי איטס טשעינדזשינג טיימס, וויאזוי האט אבאמא געזאגט, יעס ווי קען, יעס ווי קען, קען זיין זיין שיטה וועט אויסארבעטן, וועט מען זעהן, טאמער ס'וועט אויסארבעטן וועט מען זעהן וואסערע א לופט געשעפט גאנץ אמעריקע איז, א פעיפער טייגער, מען נעמט א מענטש ער לויפט פאר פרעזידענט, ער האט נישט קיין שום דיפלאומעסי גארנישט, און ער גייט פירן א לאנד, האהאהא, אזא דזשאוק? יו בעט. ער טוט נאר איין עוולה אז ער נעמט זיין איידעם ער זאל פירן דעם שלום קעמפעין צווישן ארץ ישראל מיט די פאליסטינער מיט די אראבער. פירסט אוו אלל איטס נעווער גאנא העפען דאס איז אן עונש ווי די רמבן זאגט חטא גדול חטאה אותה צדקת שרה אמנו האט געזינדיגט א ביטערן חטא מיט דעם וואס זי האט געפייניגט הגר דאס איז די באבע פון די ישמעאלים ס'איז געווען אביסל דזשעלעסי אינוואלווד. ס'הייסט ווייל זי האט גראד געהאט א קינד און שרה האט נישט געהאט האט זי זי געפייניגט אזוי זאגט די רמבן איך זאג ווען נישט די רמבן זאגט עס זאג איך עס נישט נאך די רמבן איז אין לך לך דאס וועט קיין שלום נישט זיין ביז משיח קומט און אויך ווי די רבי זאגט אין ויואל משה מ'האט עובר געווען אויף די שלש שבועות שוין דער עול הגלות דאס איז די שווערסטער עול וואס אידן זענען מקבל אויף זיך לייגן תפילין יעדן טאג צו האלטן שבת איז נישט א שווערע גלות ס'איז ענדזשוימענט אבער דעם עול הגלות צו נעמען אויף זיך איז די שווערסטע. און דער אייבערשטער זאגט נעם עס אויף דיר, מיט דעם העלפסטו מיר כביכול ארויס, ועתה יגדל נא כח השם, סאו גייט ער און ער שטעלט אריין זיין איידעם, אז זיין איידעם זאל פירן דעם שלום, קודם ער איז א איד איז זייער נישט גוט ער זאל זיין אינוואלווד, ווייל זיי לאכן פון אים, פונקט אזוי ווי די אראבער גייען פרא אראב, איז דאך א איד מוז דאך גיין פרא אידיש. אז צו זיין פאר אידן, און צווייטנס אז ער וועט דארט דורכפאלן וואס דאס איז נײַן און נײַנציק פראצענט זיכער, ווייל די מלחמה גייט שוין אן שוין שווערע טויזענטער יאר. ס'האט זיך נאך אנגעהויבן אין די צייט פון אברהם אבינו, איז במילא עסטו עניוועי נישט גארנישט אויפטון, דיין ווארט וועט ווערן ביליג ביי אלע, און ס'וועט ווערן ביליג פאר אלע אנדערע זאכן, נאר וואס אזוי איז עס אז מ'האט נישט קיין סייעתא דשמיא. ער רעדט זיך אויך איין אז ער איז גאד'ס גיפט טו די יוניווערס, דער טראמפ. און נאכדעם זיין איידעם, פארשטייט נישט צו פאליטיקס, ער קען פארשטיין צו ריעל עסטעיט באט הי איז נאט גאנא ביקאם א פראפעשענעל אין אלע עספעקטס,, סאו איף איטס ען אפוינטעד פאזישען הי איז גאנא פעיל. עניוועי כ'האב געוואלט זאגן כ'האב פריער גערעדט וועגן דעם ס'מאכט זיך יעצט אין דעטרויט אז די גוים הייבן אן צוריק צו קויפן ריעל עסטעיט האב איך געוואלט זאגן פאר איצעלע פימפ מיט די סאכדעס מיט דעם מילך קעסטל ר' הלל וויינבערגער מיט דעם באטער רב עטץ קענטס אויך אהין פארן, אפשר קען מען געבן דארט עפעס א הכשר אויף דעטרויט? ער זאגט, קארס דארפן נישט קיין הכשר. אפשר יא, ווייל זיי האבן דאך אינטערנעט מיט די אלע זאכן. לייג אריין די פיס, טרייטס עפעס צו טוהן גוט, קאוז בעסיקלי יור וועיסטינג יור טיים די לעצטע פאר יאר, יור נאט דואינג עניטינג קאנסטראקטיוו. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. יעצט, כ'האב געוואלט ארויף לייגן פון הרב ר' שמואל ניימאן וואס ער האט א שיינעם שיעור, כ'האב עס שוין ארויף געלייגט אויפן בלאג איבעראל, מענטשן שרייען איינער זאגט מיר דו האסט ארויף געלייגט דיין קאמפעטישן, זאג איך אים יא ער איז נישט מיין קאמפעטישן הלוואי זאל יעדער זאגן די זעלבע דרשה, איך האב עס נישט געפרענטשייזט און איך מאך נישט קיין געלט דערויף במילא אינטערעסירט מיך נישט אז יענער טוט אויכעט. הריי, דו זעסט דאך איך לייג ארויף יענעם אויכעט, כ'האב נישט קיין פראבלעם. און אנדערע שרייען אך ברוך השם אז עס קומט ארויס דער אמת, ביסט א היראו, ביסט א העלד, דו האסט גערעדט ווען קיינער האט נישט גערעדט, אזוי ווען זאגט מען ביי יום כיפור ביי נעילה ביי מגן אברהם זאגט מען דארטן אב ידועך מנוער דאס איז די יוצרות זאגט מען אב ידועך מנוער אברהם אבינו אונזער טאטע האט דיך געקענט, ווען דו ביסט געווען יונג, ווען דער אייבערשטער איז געווען יונג, קיינער האט נאכנישט געוואוסט פונעם אייבערשטן, מען מיינט נישט חלילה ביים אייבערשטן נישטא קיין אלטקייט און קיין יונגקייט, ווי זאגט דער חתם סופר, יש לנו אב זקן, ער ווערט נישט אלט, ער ווערט נישט אנדערש, אבער מען מיינט אז דער אייבערשטער איז געווען יונג, ווער האט געוואוסט פונעם אייבערשטן? קיינער נישט, אברהם אבינו האט אויך נישט געוואוסט פונעם אייבערשטן, ביז זיינע כליות, די נירן זיינע, האבן אים געזאגט, ס'מוז זיין א בורא, ס'מוז זיין א מנהיג פאר די בריאה. עס איז דא א מחלוקת, עס איז דא שיטות ווען ער האט אנגעהויבן דאס צו פארשטיין, צו ביי די דריי יאר, צו ביי די אַכט און פֿערציק יאר, אנדערע שיטות, און ער האט אלץ געוויסט, אבער מען רעדט ווי ער האט פארשטאנען די הכרה אזוי ווי ער האט פארשטאנען, זאל זיך לאזן זיך און זיין קינד מוסר נפש זיין, האט געדויערט צייט ביז ער האט אריין געפרעגלט אין זיך אמונת השם, איז דער אייבישטער איז נאך געווען דעמאלטס יונג אויף די וועלט, ווייל קיינער האט נישט געוויסט פון אים, שם ועבר האבן געהאט א בית מדרש. און אויך האט אברהם אבינו געווען יונג, ס'איז דא בן ג' שנה הכיר בוראו, דאס איז די גרעסטע שבח וואס מען קען זאגן פאר א מענטש, אז ווען קיינער האט דיך נישט געקענט, איז שוין געווען ווער ס'האט דיך געקענט. עס איז די זעלבע דא אויך, ווען איך האב גערעדט פון דעם סאבדזשעקט האט קיינער נאך נישט געוואוסט פון דעם סאבדזשעקט, יעדער האט עס געלייקנט, יעצט דער הרב שמילי ניימאן האט אביסל עקספיריענס, איך ווייס נישט צו אויף זיין אייגענע הויט, אפשר האט ער פראבלעמס אין שטוב, אפשר האט מען מאלעסטעד זיינע קינדער, איך ווייס נישט, אבער ער רעדט גוט. גערעדט. אבער ער זאגט נישט דעם גאנצן אמת. שמואלי, איך וואלט דיך עדווייזט אז זאלסט קודם אויסהערן א יאר נאך נחום ראזענבערג'ס האטליינס וועסטו זיין א מומחה. ווייל איך גיי אין סקול, איך האב ערפארונג פון די גרעסטע דאקטוירים און די גרעסטע פראפעסארן. איך וויל דיר נאך זאגן ווי דו האסט געזאגט א זאך וואס איך וויל פון דעם רעדן. האסט געזאגט אז דו רעדסט פון אנרירן מיידלעך, און דו זאגסט אז א מיידל איז באשאפן געווארן אין גן עדן ממילא זי איז מער איידלער, וויל איך דיר זאגן אפאר זאכן, נאמבער וואן, א מיידל איז נישט מער איידלער ווי א בחור, דו ווייסט, איך ליין אין אלע גוי'אישע ביכער, אז מען טאטשט אן א יונגל א זכר ביי א גוי, אפילו מען טאטשט אים נאר דארטן ביי יענעם פלאץ, מיט די הויזן, ער האט אנגעהאט די הויזן מיט אלעם און מען געט אים א טאטש אן. זאגן זיי אז ס'מאכט אים א מורא'דיגן עפעקט און א דעמעדזש פאר לייף. רעד דיר נישט איין ווייל דו האנדלסט מיט אפאר מיידלעך איז וואס דו מיינסט אז ס'איז דער אמת ס'איז דער אמת. ס'איז דא אסאך זאכן וואס דו ווייסט נישט און ס'איז דער אמת און ס'איז דא זאכן וואס דו ווייסט און ס'איז נישט דער אמת. סאו רעד דיר נישט איין פון דעם און זאלסט חלילה נישט מאכן אזא מיסטעיק. ס'איז אנבעליוועבל, מען נעמט א יונגל און אפילו א גוי'איש יונגל און מען האלט אים צווישן די פיס, ער איז אנגעטון און יענער איז אנגעטון, דאס יונגל פילט אז דאס איז אנקאמפארטעבל פאר אים, איז דאס א געהעריגע סעקשועל מיסקאנדאקט וואס דאס קען אים ברענגען צו די ארגסטע זאכן, סאו פליז טריי דיך צו לערנען די די אמת.
מען האט מיר געבעטן איך זאל מסביר זיין וואס א עפעקט עביוז ברענגט פאר א מיידל ווען מען טאטשט איר, ס'דא וואס זיי טענה'ן, וואטס די ביג דיעל? האט מען איר געטאטשט? האט מען איר אויפגעדעקט אויף פלעצער וואו זי האט זיך געפילט נישט קאמפארטעבל? וואטס די ביג דיעל? קודם ווער זאגט זיי האבן עס נישט ליב? און אפילו לאמיר זאגן זיי האבן עס נישט ליב, וואטס די ביג דיעל? מ'האט פארגעסן. נאכדעם, די מאן האט א מורא'דיגע תאווה. און פאר אים רעדט עס אסאך, און שוין האט ער עס געטון, וואס וואס איז וואס וואס ווייסט אזוי ווי ס'גייט ארום אין די וועלט גייט ארום א סעינג ווייסט אזוי ווי מ'הארגעט זיי פאר לייף, וואס פארוואס הארגעט מען זיי פאר לייף, וואטס די ביג דיעל? למעשה אין די תורה שטייט אז מ'הארגעט זיי פאר לייף. אין די תורה שטייט אז ווען איינער האט האט גענומען א מיידל וואס איז געווען א ארוסה, מען האט איר שוין מקדש געווען, ווייסט אמאליגע צייטן פלעג מען מקדש זיין א מיידל, געבן א רינגל און זאגן הרי את מקודשת לי, און מען פלעגט חתונה האבן א יאר און א מיטוואך שפעטער, מען פלעגט מאכן אלעמאל די חתונות מיטוואך, פון דעם קומט די סעיאינג א יאר און א מיטוואך, ווייל מען פלעגט ווארטן צווישן די אירוסין וואס מען פלעגט מקדש זיין די מיידל און די נישואין פלעגט מען ווארטן א יאר און א מיטוואך. און עס שטייט אין די תורה טאמער איינער וועט נעמען א מיידל וואס זי איז שוין מקודש געווארן, און ער וועט וואוינען מיט איר, טאמער ער וועט וואוינען מיט איר אין די שטאט, און מען כאפט זיי, דארף מען ביידע הרג'נען, סיי די סיי די סיי די מאן וואס ער טוט עס מיט איר, און סיי זי, פארוואס? ווייל אויב זי, מען טוט עס אין שטאט, און זי שרייט נישט, מיינט אז זי וויל, און אז זי וויל, טאמער טוט מען עס אבער אין

סאו שטייט אין די גאונים א מורא'דיגע זאך, פארוואס איז די תורה אז ווען איינער גייט און ער און ער טוט עס מיט א מיידל ווען זי וויל נישט, שטעלט עס די תורה צו אזוי ווי מען הרג'עט איר? זאגן די גאונים ווייל ס'איז די זעלבע זאך, ווען איינער האט געטון מיט א מיידל ווען זי וויל נישט, האט מען איר געהארגעט פאר לייף, מען האט איר געהארגעט, סאו במילא דאס זאגט די תורה, די תורה שטעלט עס צו צו אזוי ווי מען הרג'עט. סאו וועלן אלע פרעגן פארוואס? וואטס די ביג דיעל? וואס איז? וואס האט מען שוין געטוהן? סאו מ'זאל וויסן איין זאך, די מציאות ווייזט, די אלע וואס זיי טוהן אין די עניינים, די מציאות ווייזט אז די, אז אויב די, די מיידלעך, די ווייבלעך גייען נישט גיין פאר העלפ, זענען זיי געהארגעט. סיי די מענער ליידן דערפון מורא'דיג שטארק, ווען ס'קומט צו די חתונה לעבן, די מיידלעך קענען נישט זיין מיט זייער מענער. ס'קען זיין, אסאך מאל קען זיין נאך די חתונה איז נישט געפערליך אבער ס'גייט אריבער א שטיקל צייט, זיי ווייסן אליין נישט וואס די פראבלעם איז, זיי האבן עכט נישט קיין אפעטיט צו די צו די גאנצע מצוה, זיי ווילן עס נישט, און זיי עקלען זיך דערפון, און פארוואס קען עס זיין? ס'קען זיין אז ס'איז געווען איינמאל ווען זי איז געווען א מיידל פון פיר יאר אלט, ס'מוז נישט זיין עלטער, זי איז געווען א מיידל פון פיר יאר אלט האט איר איינער אויפגעדעקט אויף א פלאץ וואס זי איז נישט געווען קאמפארטעבל, נאר איין מאל, אפילו מען האט נישט געטון די גאנצע זאך, מען האט איר סתם געמאכט נישט קאמפארטעבל, איז קען עס מאכן אן אפעקט פאר די גאנצע לעבן. איך זאג מענטשן וואס זיי טוען אין דעם ווייסן אז דאס איז די אמת, ס'איז נישט א, דאס איז נישט אויפגעמאכט. און וואס געשעהן ווען ס'מאכט אן אפעקט פאר די חתונה געהאטע לעבן? זייער אסאך מאל קומט מען צו צו דיווארסעס, ווייל מענער האלטן עס נישט אויס, און מען קען זיך גט'ן ווען מען האט שוין א שטוב פון קינדער, ליידן די קינדער אז די עלטערן זענען גע'גט, און אלעס איז צו פארדאנקען דער מענטש וואס האט עס וואס האט איר געמאכט נישט קאמפארטעבל ווען זי איז געווען א יונגע מיידל, און אמאל קען זיין אז זיי גט'ן זיך נישט אבער די די מאן האט נישט קיין האט נישט קיין ווייב, און רחמנא לצלן קען געשען שרעקעדיגע זאכן פון דעם, אמאל קען זיין אז די די פרויען גייען ארויס לתרבות רעה, זיי קענען אראפגיין פון אידישע וועג, ווייל מען האט זיי אביוזט, סאו במילא א מענטש זאל נישט אנקוקען ער האט געטוהן אזא זאך, וואס האט ער שוין געטוהן? ער הארגעט איר פאר לייף. אוודאי מען קען עס העלפן, ס'איז דא העלפ פאר דעם, חזל זאגן אז שטייט שלמה המלך זאגט אין משלי, דאגה בלב איש ישחנה, זאגן חזל ישיחנה ישיחנה לאחרים, מען דארף עס ארויסרעדן, ווען איינער גייט אריבער א טראומא, שלמה המלך חכם מכל אדם האט האט געזאגט די וועג ווי אזוי מען זאל ארויסגיין פון די טראומא, מען זאל מען זאל רעדן דערפון, מען זאל עס ארויסברענגען, ס'איז דא מענטשן וואס זיי מיינען אז ווען איינער איז אריבער א א סארט טראומא, און בפרט ווען איינער איז אריבער א אן אביוז פרשה, איז בעסער מען זאל נישט רעדן, ווייל ווייל ס'איז ניבול פה, מען דארף פארציילן מעשות, נישט קיין שיינע זאכן, און און און וואס פעלט עס אויס?

איינמאל ס'קומט ארויס, ס'איז שוין נישט באהאלטן אונטערן קארפעט, ס'איז שוין ארויסגעברענגט, דעמאלטס ווערט מען געהיילט. אזוי איז די מציאות. נאר וואס דען, זייער אסאך מאל, די די ווייבלעך ווען זיי האבן חתונה און און ס'גייט נישט, די מצוה גייט נישט, און די סיבה איז געווען ווייל ווייל איינער האט איר געטאטשט, צו ס'איז א ברודער, צו ס'איז א שוואגער, צו ס'איז א פרעמדע מענטש, צו ס'איז א פעטער, ליידער ליידער, די די ס'טוט אין די ענינים, ס'א צעדרייטע משוגענע וועלט וואס וואס גייט היינט פאר, אבער ס'מוז נישט זיין אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט א א א זאך וואס וואס איז אנגעגאנגען א לאנגע צייט, אפילו ס'איז געווען א קליינע תקיפה וואס איינער האט זיך פארגליסט און ער האט אויפגעדעקט א מיידל איינמאל אויף א פלאץ וואו זי איז נישט געווען קאמפארטעבל, ממילא דאס מאכט אן אפעקט און זי וועט מוזן גיין פאר העלפ און זייער אסאך מאל כאפט זי אפילו נישט וואס ס'באדערט איר, אבער זי וועט גיין פאר העלפ, רוב מאל די אויב מ'איז א מומחה וועט מען קענען ארויסבאקומען אז עפעס האט פאסירט מיט איר. און למשל אויב איינער ווייסט אז ער האט אמאל געטאטשט א מיידל, זאל ער טרייען צו צו צו צו צו אפערען העלפ, זאל זיך נישט שעמען, ער זאל וויסן ער האט איר געהארגעט פאר לייף, און כדי איר צו ראטעווען זאל איר זאל איר אפערען, אפשר אפשר דארפסטו העלפ, און צאלן, עס קאסט אסאך געלט, די טערעפי קאסט אסאך געלט, ווייל ס' ס' ס'איז נישט א ס'איז נישט קיין טערעפי פון איין שעה פון צוויי שעה פון דריי שעה, אמאל קען עס נעמען הונדערטער שעות, און. דער טערעפיסט איז באמת בכלל נישט מחויב, אוודאי איז עס א גרויסע מצוה, אבער מען רעדט דאך דא מענטשן וואס זיי דארפן פרנסה, און דער דער טערעפיסט איז נישט מחויב, ווי מען זאגט, צו גיין אויסהערן די די אידישע פרוי הונדערטער שעות פאר אומזינסט, איז דער מענטש וואס האט עס וואס האט געמאכט די אפעקט, און ער זאל וויסן אז ער האט געמאכט אן אפעקט, דארף טרייען איר צו העלפן, דאס איז דאס איז זיין חיוב, אזוי כאטשיג וועט ער קענען האבן א עפעס, וועט ער וויסן אז ער אז ער טוט עפעס, און אויך. דאס איז איין זאך וואס א מענטש דארף וויסן, אלעמאל פיל איך אז ווען מענטשן זאלן עכט וויסן די אפעקט וואס עס ברענגט פאר די מיידלעך וואס ווען מען טאטשט זיי אין די אינגע יארן, ווען א, איך מיין אז קיין איין איד וואלט עס נישט געטון, אידישע קינדער זענען עכטע, עכטע, א איד איז א איד, א איד וויל נישט מצער זיין, וויל נישט מאכן א אידישע מיידל אומבאקוועם, און מאכן אז א גאנצע לעבן זאל זאל זי סאפערן, די אלע מענטשן וואס זיי טון די. די נארישע זאכן, די אומווערדיגע זאכן, זיי טוען עס ווייל זייער תאווה שלעפט זיי, זיי האבן זיך נישט געקענט איינהאלטן, און ווען זיי זאלן אבער וויסן וואסערע עפעקט עס ברענגט אויף פאר די פאר די אידישע קינד פאר דורות, וואלטן זיי עס קיינמאל נישט געטון, אזוי איז עס, עס איז, עס קען נישט זיין אנדערש, און אפילו חלילה אויב א מענטש איז א רוצח, ווייסט אמאל א מענטש, זיין תאווה שלעפט אים אזוי שטארק, הי דאזענט קעיר. ער איז א סעלפיש גוד פאר נאטינג, דעריבער טראכט ער נאר פון זיך, ס'גייט אים נישט אן אז די מיידל גייט סאפערן. אבער זאל ער וויסן א צווייטע זאך, חז"ל זאגן, מסכת סוטה דף דף ג' זאגט די גמרא, דרש ר' מאיר, אדם עובר עבירה בסתר, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בפרהסיא. א מענטש טוט א עבירה באהאלטענערהייט, דער רבונו של עולם מאכט שור אז מענטשן זאלן וויסן דערפון. און איך קען זאגן, איך בין שוין אין די ליין זייער אסאך יארן, און ס'דא ווייבלעך זיי קומען פארציילן מעשות, פון זאכן וואס איז געשען צוואנציג יאר צוריק, און די מעשיות הייבן אן ארויפצוקומען, און די נעמען פון די מענטשן הייבן אן ארויפצוקומען, און ס'קומען ארויס נעמען פון מענטשן וואס זענען שוין לאנג אויף די עולם האמת, און וויי זיי ווי זיי ווי זיי מיינען אז זיי זענען געשטארבן זענען זיי געשטארבן מיט די סיקרעט, קיינער ווייסט נישט דערפון, סוף כל סוף קומט ארויס דער שקצות'קייט, און סוף כל סוף ווערט מען געוואר. חז"ל זאגן אזוי ארבעט עס, מ'טוט אן עבירה באהאלטענערהייט, די אייבערשטער מאכט זיכער אז מ'זאל געוואר ווערן. און די נאכדעם זאגט די גמרא דארטן אז אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, א מענטש טוט נישט אן עבירה נאר אז ס'גייט אין אים אריין א רוח שטות, שטייט אין אין עיון יעקב וואו, ביים עיון יעקב איז ער מסביר אז ווען א מענטש זאל וויסן פאר א זיכערקייט אז ער טוט אן עבירה באהאלטענערהייט סוף כל סוף גייט עס גייט מען געוואר ווערען ער וועט זיך שעמען ארויסצוגיין אין די גאס, איך ווייס פאר א פאקט ס'דא אזויפיל מענטשן וואס האבן געטאטשט מיידלעך מיינענדיג אז קיינער גייט נישט וויסן דערפון, ס'איז אריבערגעגאנגען צען יאר, די מיידלעך האבן חתונה געהאט, סוף כל סוף האבן זיי פארציילט פאר זייערע מענער, און יענע מענטשן וואס האבן געטון די עבירות ווייסן זייער גוט אז די מענער ווייסן דערפון, צו אסאך מאל האבן די מענער קאנפראנטעט יענע מענטשן און געזאגט וואס האסטו געטאטשט מיין ווייב ווען זי איז געווען פופצן יאר אלט, צו זיי האבן נישט קאנפראנטעט אבער מען זעט קלאר אז זיי זענען נישט קאמפארטעבל, אמאל קומט עס ארויס נישט נאר ווי מען זאגט אז די מענער ווייסן, אמאל קומט עס ארויס אין פאבליק, ווייל אמאל מישט זיך אריין די גאווערמענט און אמאל איז עס א זאך וואס עס ווערט אז די גאנצע די גאנצע שטאט ווייסט און יעדער איינער בארעדט יענע מענטש, זיינע קינדער שעמען זיך צו גיין אין די גאס, א מענטש א מענטש וויל נישט אז זיינע קינדער זאלן ליידן ווייל ער איז אמאל באגאנגען א עוולה אז ער האט געהאט א שקאצעריי און ער האט און ער האט און ער האט ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און געטאטשט א מיידל, א מענטש וויל נישט אז ס'זאל ארויסקומען די שקאצעריי אז זיינע קינדער זאלן וויסן דערפון און זיין ווייב זאל וויסן דערפון און זיין ווייב זאל נישט זאל זיך וועלן גט'ן פון אים. קיינער ווייסט נישט וויאזוי ס'גייט זיך ארויס ארויס קלאפן צום סוף, איז למעשה וועגן דעם ווען א מענטש וויל עובר זיין אן עבירה דארף מען נאר טראכטן, רגע, איך בין רעדי אז די גאנצע וועלט זאל זאל שמועסן דערפון? ממילא דאס דאס זאגט די עין יעקב, ער זאגט אז אז טאמער א מענטש איז רעדי צו זינדיגען מוז זיין ער האט ס'איז אים אריין א רוח שטות, ווען ער זאל וויסן מיט א זיכערקייט אז די גאנצע גאס גייט שמועסן ס'וועט שטינקען און מ'וועט רעדן פון אים, קיינער וויל דאס נישט, סאו דאס אליין קען אמאל מאכן די יצר הרע שוואכער, אזוי איז עס, ווען א מענטש האט א פחד פון עפעס, געווענליך ווערט די יצר הרע שוואכער, סאו די מענטש וויל זיך אלעמאל איינרעדן, ניין, נישט ביי אים, ביי אים גייט עס נישט געשען, ביי אים גייט קיינער נישט רעדן, קיינער גייט נישט געוואר ווערן דערפון, אבער חזל האבן האבן געזאגט אנדערשט, חזל האבן געזאגט אז מען וועט יא געוואר ווערן, און איך קען זאגן די מציאות ווייזט אז מען ווערט געוואר, אמאל קען עס זיין אפילו פופציג יאר שפעטער. יא עכט, פופציג יאר שפעטער. אבער פופציג יאר שפעטער קומט ארויס דער שמוץ אזוי מיט די גאנצע קראפט. ממילא א מענטש וועט מאכן א חשבון, איט דאזענט פעי. ס'איז דא מענטשן וואס זיי טענה'ן, וואס איז די ביג דיעל אז אז מ'דעקט אויף א מיידל ווען ווי אזוי איך מיין נאכאמאל א מענטשן האבן דאך תאוות, היומען נעיטשער. אזוי ווי דער מאן האט די תאווה האט דאך די מיידל אויך די תאווה. דאס דארף מען וויסן, ס'איז א גרויסע גרויסע טעות, מענטשן לעבן א גרויסע טעות. דער רבונו של עולם האט באשאפן אז פרויען זענען. האבן א איידעלערע חומר מער פון מענער, מענער האט די אייבערשטער אריין געלייגט תאוות, זיי האבן א זייער זייער גשמיות זענען זיי שטארקע בעלי תאוות, פרויען זענען איידעלער, און איך זאג אלעמאל אז אדם הראשון איז באשאפן געווארן שטייט אויף די וועלט, חזל זאגן אויף די הר המוריה, און ווי האט די אייבערשטער באשאפן חוה, שטייט אין די תורה אין פרשת בראשית אז די אייבערשטער האט אריין געלייגט חוה אין גן עדן, אדם אין גן עדן, ער האט אים איינגעשלעפט און ארויסגענומען א ריפן ביין און ווען געמאכט דערפון א פרוי, פון די עצם פון די ביין האט ער געמאכט א פרוי, ווי האט ער געמאכט די פרוי, ווי איז די פרוי באשאפן געווארן אין גן עדן, וועגן דעם א פרוי איז מער א איידעלערע שטאף, א פרוי שעמט זיך מורא'דיג שטארק אז זי ווערט אויפגעדעקט, סאו א מענטש וועט זאגן, ניין, איך האב איך האב נישט געגאנגען איך האב געטון די גאנצע עבירה, איך האב איר נאר אויפגעדעקט, איך האב איר נאר אויפגעדעקט, זאל ער וויסן, עס איז נישט דא אזא זאך, מען מאכט די פרוי נישט קאמפארטעבל, עס איז נישט דא אזא זאך סתם מען האט איר אויפגעדעקט, מען האט נאר איין מאל אויפגעדעקט א פרוי וואס זי פילט נישט קאמפארטעבל האט מען איר געדעמעדזשט פאר לייף, סאו פליז מען זאל זייער שטארק טרייען, מען זאל טראכטן א מינוט פאר מען טוט עס, אפילו די יצר הרע, די תאווה, די תאווה ציט זייער שטארק, אבער. אזוי ווי מ'זאגט, הרג'ע נישט קיין, הרג'ע נישט די מיידל, הרג'ע נישט די אידישע פרוי, זי וועט ליידן, זי וועט סאפערן פאר די גאנצע לעבן. און אויך אזוי האבן מיר געזאגט, נישט נאר זי וועט סאפערן, נאר די מענטש וועט אויך סאפערן, ווייל די גאנצע גאס וועט שטינקען דערפון. ממילא דאס וועט פראטעקטן, א מענטש וועט מאכן א חשבון, וועט ער וועט ער וועט ער זיך צוריקהאלטן פון צו זינדיגן.
כ'האב אמאל געליינט אין צייטונג, אסאך יארן צוריק, אן ארטיקל, געשטאנען אזוי, דעמאלטס ווען ס'איז געווען צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז געווען אלע לענדער אינאיינעם קעגן דייטשלאנד, און סאו ווינסטאן טשורטשיל האט געזאגט פאר אמעריקע, באמבאדיר יעצט דעם רוס ווייל ער איז שוואך און פון אים מוזטו ליידן אייביג, לאמיר אריינגיין אינאיינעם און מיר'ן אים באמבאדירן און מאכן זייער שוואך. האט רוזעוועלט געזאגט, איך גיי אים נישט באמבאדירן. מ'האט אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער, אונז האבן מיר זיך געשלאגן מיטן רוס. קעגן דייטשלאנד ביי די ערשטע וועלט מלחמה, אונז האבן מיר זיך געשלאגן ביי די צווייטע וועלט מלחמה, אונז וועלן מיר זיך נאך שלאגן אינאיינעם ביי די דריטע וועלט מלחמה. אזוי האט ער געזאגט. ווער איז געווען דעמאלטס דער שונא? נישט דייטשלאנד. זעט אויס אז זיי האבן געזען די אראבער וואקסן. עניוועי, דא איז א מורא'דיגע מלחמה. די אראבער וואקסן. אמעריקע האט געבויעט די אייסיס. אז זיי האבן געזאגט אז וואס דארף איך שיקן מיינע סאלדאטן? הרג'טס ענק אליינס. יעצט זענען זיי אזוי שטארק געווארן אז ס'איז א פראבלעם. אבער יעצט דער רוס וואס ער פרעגט נישט ביי קיינעם און ער באמבאדירט אין סיריע מאכט חורבנות יעצט ווי שטערקער ער ווערט אלס א גרעסערע עזות פנים וועט ער זיין יוראפ האט מורא ס'איז דא א נעטאו טריטי טאמער מען אטאקירט איינע פון די נעטאו לענדער דעמאלטס קומט אמעריקע אריין איז דאס האט גוט געארבעט ביז יעצט יעצט איז אבער דא א שטיקל פראבלעם דער פירער פון רוסלאנד איז זייער גוט מיטן פירער פון אמעריקע פוטין איז זייער גוט מיטן פרעזידענט אולד מעקדאנעלד העד ע פארם און במילא האט יוראפ מורא אז אמעריקע גייט לאזן דעם רוס טוהן וואס ער וויל, דער רוס וויל זיך דאך יעצט צעשפרייטן אביסל אין פוילן, אזוי ווערט אלץ געטוהן, און ער וויל אריינגיין אביסל אין אונגארן, איז במילא איז דא גרויסע צרות אין יוראפ, דאס איז איינע פון די טעמים אויכעט פארוואס ענגלאנד איז אוועקגעשטאנען פון די יוראפיען מארקעט. ווייל ער האט געפילט אז ער ווערט אריינגעשלעפט אין א מלחמה ללא צורך. יעצט אזוי ווי פוטין איז דאך זייער גוט מיט דאנעלד טראמפ, האבן זיי מורא אז ער וועט לאזן פוטינ'ן טון וואס ער וויל. ווער ווייסט, זענען צוויי פון די רייכסטע מענטשן אין די וועלט, ביידע האבן זיי אינוועסטמענטס אלל אווער. יא, זיי האבן נישט צו טון מיט פאליטיק, זיי זענען אין פאר מאני, פאר די ריעל הארד קוין. און רוסלאנד האט אים געדרוקט יעצט גאלדענע קרוגעראנדס פאר צען טויזנט דאלער א שטיק, און ס'שטייט אין טראמפ ווי טראסט. א פיקטשער פון אים. ס'איז גוט. איז געגאנגען די דייטשלאנד און זיי האבן געבעטן אז אמעריקע זאל שיקן טרופס. איז געגאנגען דער פרעזידענט פון אמעריקע און ער האט געשיקט טרופס, טויזענטער טרופס, אויף יוראפ קעגן דעם רוס. ווייל באראק אבאמא איז דאך נישט געווען גוט מיט מיטן רוס די גאנצע צייט. איז במילא, יעצט איז נאך געווען ביי די וואלן אז דער רוס האט צוגעהאלפן און מ'האט געמאכט געוויסע שפיאנאזש ארבעט. מ'האט צוריק געשיקט שפיאנער. ס'איז געווען לעבעדיג צווישן זיי. און אז הגם, באראק אבאמא האט געזאגט אז כ'וועל נישט שיקן קיין טרופס, קיין בוטס אויף גראונד פון אמעריקע, אבער האט יעצט געשיקט טויזענטער און טויזענטער סאלדאטן. יעצט וואס גייט געשען איז, דייטשלאנד האט מורא אז די רוס גייט צו אינוועידן. וואס גייט געשען איז איינס פון צוויי זאכן, אדער עט אולד מעקדאנעלד געבן א שרייב אונטער א פאליסי אז אלע טרופס זאלן אהיימקומען, און טאמער טוט ער דאס זעט אויס אמעריקע הערסט פונקט ווי סאקמער קאקמער, די זעלבע זאך. די פאליטיק איז אזוי, מען נעמט יענעם אין ערכאות און קרקעות און מען באגראבט אים מען מסר'ט אים, איטס ווערי ווערי פור, דאס הייסט נישט קיין קיין פירער. יעצט טאמער אבער גייט ער לאזן די טרופס דארטן, נעמט ער זיין בעסטן פרענד דעם רוס און ער באגראבט אים, ווייל דאס מיינט אז אמעריקע גייט זיך שלאגן קעגן דעם רוס אז די רוס זאל זיך נישט קענען צו צושפרייטן, דאס איז דאך די נעטא פאליסי. דעמאלטס וועט ווערן א ריס צווישן אולד מעקדאנעלד טראמפ און צווישן. פוטין, און איך גלייב נישט אז אולד מעקדאנעלד טראמפ זאל האלטן און טוהן אזא נארישקייט, ווייל יו נאו ביזנעס איז ביפאר פלעזשער. סאו יעצט איז גאנץ יוראפ ציטערט, דייטשלאנד שרייט זיי האבן מורא אז די רוס גייט זיך זייער שטארק צו צושפרייטן, און ס'איז צרות. יעצט אולד מעקדאנעלד האט געוואלט אריינשטעלן דעם מענטש וואס ער איז די פרעזידענט סי אי או פון איינע פון די גרעסטע אויל קאמפעניס פון מאוביל, און עס איז דא גאנצעטע זאכן צו יא צו ניין, און נאכדעם איז דא נאך א זאך וועגן וועם ער האט געוואלט שטעלן א העלט מיניסטער, יענער האט עפעס געקויפט סטאקס מיט שעירס און ער האט דורכגעפירט געזעצן אין די מעדיקל אינדעסטרי, בקיצור צו מ'עט אים יא לאזן זיין צו נישט, איך וויל ענק עפעס זאגן, די גאנצע וועלט איז קאראפטעד יעצט, איך האלט אז זיין איידעם טאר נישט נעגאושיעטן די שלום אין ארץ ישראל, קודם ווייל ער איז א איד, ממילא האט ער נישט קיין פאוער ווייל ער האט מיט. זיין פרא פאר די אידן, און צווייטענס דאס וואס איינער קען בויען הייזער און ער האט געהאט שכל צו נעמען א גויטע, וואס ס'איז דא וואס זאגן דער גיור איז יא גוט און ס'איז דא וואס זאגן ס'איז נישט גוט, מיינט נאך נישט אז ער קען נעגאושיעטן טעריטארי אין ארץ ישראל, עס איז הארדליינערס פון ביידע צדדים, די אידן אויף איין זייט די אראבער אויף די צווייטע זייט, דער קומט אן אז דער אייבערשטער האט עס געגעבן פאר אברהם און שרייט יענער איך בין דער זעלבער אייניקל. עס איז הארדליינערס איז במילא בסך הכל טאמער ער טוט עס טוהן טוט ער א נארישקייט ווייל היז גאנא העוו א פעיליער און במילא וועט עס נישט טויגן און איבעראל איז דער יד ישראל באמצע יעצט זיין טאכטער גייט צינדען אין די ווייט האוז לעכט א מוראדיגע זאך און ווארט. מען דארף אבער פארשטיין אז די וואס האבן געגרינדעט אמעריקע זענען געווען פראטעסטענטס און נישט געווען קיין אידן. זיי שטייט דאס נישט צו גוט, דאס ברענגט אויך אן אנטיסעמיטיזם אויף די וועלט, כ'מיין זי קען צינדן אינדערהיים אויך, מען האט מתיר געווען אז זיי זאלן אהיימפארן מיט א קאר אום שבת ווייל ס'איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, אלעס א באנטש אוו דזשאוקס, ווען זיי זענען אמת'דיגע גרים ווען זי איז א גיורת א געהעריגע, וואלט זי קיינמאל נישט געטון אזא זאך, זי וואלט געזאגט אנטשולדיגט מען קען אינאגערעיטן מיין טאטן אן מיר אויך, זי דארף נישט דארט זיין. נאר גארנישט, ס'איז מסתמא אזא גיור, אזוי ווי יענער האט געזאגט, קומט ער אויף אמעריקע זעט ער ווי זיין ברודער איז. ז איז א רב, פרעגט ער אים, ביסט געווען אן אמורץ, האסט נישט געלערנט אינדערהיים גארנישט, וויאזוי ביסטו געווארן א רב? זאגט ער, איך קען דאס בעסטע אידיש, מילא האט מען מיך גענומען. שפעטער, א חודש שפעטער, זעט ער ער לייזט אויס א בחור, פרעגט ער, וויאזוי לייזט אויס א בחור, אונז האמיר נישט קיין כהנים? זאגט ער, דאס קינד איז אזא בחור, ווי אונז זעמיר כהנים. ס'הייסט דער רב האט שוין געוואוסט ס'איז דא סיקרעטס, ס'איז גארנישט קיין בחור, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, די זעלבע אויך, און ס'איז אזא גיורות נעבעך, עניוועי, ס'איז אויף אזויפיל איז א גיורות אז זאלן קענען ווייטוהן פאר כלל ישראל און דאס אנטיסעמיטיזם זאל וואקסן. נאר דער סקווערער רב האט דאך געגעבן פאר זיין גוירלפרענד הילערי קלינטאן האט ער דאך אויך געגעבן א חנוכה מנורה, שאלה נאר צו מ'האט עס אנגעצינדן אין די ווייט האוז, עניוועי. רוסלאנד און אמעריקע זעהט אויס גייען שלאגן זיך די דריטע וועלט מלחמה קעגן די אייסעס מיט די אראבער, דער רוס פרעגט נישט קיינעם ער באמבעדירט אז עטס ווייסט אז זיי לאזן יעצט איבער סיריע זעהט בכלל נישט אויס ווי א לאנד וואס מ'האט אמאל געוואוינט דארטן ס'איז אזא מין דיזעסטער. דער רוס האט נישט קיין מורא געהאט. יעצט האבן זיי שוין געזאגט אז אין איראק אין עפעס איין שטאט האט אייסיס פארלוירן א פערטל פון זייער שטח וואס זיי האבן שוין געהאט איינגענומען. דער רוס גייט זיי ווייפן אףף די פלאר אףף די ערד. ער האט נישט קיין מורא, ער פרעגט נישט ביי קיינעם. ער וועט נישט פרעגן ביי די יו ען, ביי אים איז די יו ען נישט מחייב ווייל ער איז א וויטא פאוער. און לאמיר האפן אז ס'וועט עפעס זיין, ס'וועט עפעס ווערן גוט. דער עולם כאפט נישט ווער דער רוס איז. ס'איז דא די גרעסטע צדיקים, דער הייליגער ריזשינער, דער הייליגער בעל התניא זענען געזעסן אין תפיסה ביים רוס, און יארן לאנג, זיי האבן נישט קיין מורא געהאט פאר קיינעם, דער סטרא אחרא, זיי זענען דער סטרא אחרא אליינס, זיי האבן אונטערגעברענגט מסתם צען פופצן מיליאן אידן האבן זיי אונטערגעברענגט פון אידישקייט און אויסגעהארגעט. וואס זיי האבן געטון אלע יארן, עניוועי יעצט איז אמעריקע געווארן די בעסטע פרענד מיט זיי, מ'וועט זעהן ווי ער וועט אנקומען מיט זיי, ווייל דער אמת איז איינער מוז צוקלאפן די אראבער, ער דאך די איידעלע גיי ער פוטס אן די באקסינג גלאווס איידעל, נע דער רוס האט זיי ווייפט דעם אוט, ער האט באמבעדירט האספיטעלס, ער האט באמבעדירט ציוויל, הי דידנט קעיר וואט הי וואס דואינג, ער האט געזאגט פאר זיינע חברה ליסן אונז האמיר אסאך אלטע באמבעס לאמיר אויסטרייען אפשר ארבעטן זיי נאך, און זעהט אויס זיי האבן יא געארבעט.